א גוטן ערב שבת קודש, פרשת אחרי, שבת הגדול, און א גוטן ערב פסח. כ'וויל רעדן אביסל וועגן דעם ענין פון פסח, קודם וועגן שבת הגדול און נאכדעם זעמיר גרייט זיך צו צום פסח. וואס איז דאס שבת הגדול? פארוואס איז דאס א גרויסער שבת? פארוואס הייסט עס שבת הגדול? דער טור ברענגט אין סימן תפ ל, א שבת פאר פסח הייסט שבת הגדול ווייל ס'איז געשען א גרויסער נס. וואס איז געשען? די אידן זענען געגאנגען. און זיי האבן גענומען דעם קרבן פסח, דעם לעמעלע, און דאס האט מען געדארפט נעמען בעשור לחודש, אזוי ווי ס'שטייט, און בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש שה לבית אבות, שה לבית. יעצט פסח, ווען די אידן זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים, ווערט געברענגט אין סדר עולם, איז געווען דאנערשטאג. דאנערשטאג איז מען ארויסגעגאנגען פון מצרים. יעצט, וועלכן טאג אין חודש איז מען ארויס פון מצרים? דעם פופצענטן. קומט אויס אז אויב דאנערשטאג איז געווען פופצן, איז ווען איז געווען דעמאלטס דעם צענטן טאג? עס איז געווען שבת, און שבת איז געווען ויקחו להם איש שה לבית אבות, שה לבית. און מען האט עס געטראגן אין פאבליק כדי זיי זאלן זען, אזוי ברענגט דער לבוש, און מען האט עס צוגעבינדן צו די כרעי המיטה. אז מען זאל זעהן, אמאל פלעגט מען עסן ביי די בעטן, כ'האב ענק שוין געזאגט אמאל, מען פלעגט עסן אויף די בעטן, ס'איז נישט געווען קיין טישן און טשערס, און די מצריים האבן אנגעהויבן צו פרעגן די אידן, העי, וואס איז דא געשעהן? האבן זיי געזאגט, וואס הייסט וואס איז געשעהן? אונז גיימיר דאס שעכטן לשם קרבן פסח, ווייל דער אייבישטער האט אונז אזוי געזאגט. האבן די מצריים אנגעהויבן צו קוקן, אוי, מען גייט שעכטן זייער גאט? און ס'איז געווען פאר זיי זייער שווער אראפצושלינגען דעם ביסן, ממילא איז געווען שבת הגדול, ס'איז געווען א גרויסער שבת, נישט געווען סתם א שבת. יעצט דער ב"ח איז מסביר אביסל מער דעם טור, זאגט דער ב"ח אזוי. האבן דען די מצריים נישט געוויסט אז אידן עסן אילים, כבשים יעדן טאג? כ'האב דאך ענק שוין געזאגט אין א פריעריגע דרשה אז אין גושן האט מען דאך געהאדעוועט שעף, דאס איז דאך געווען יעקב אבינו'ס קינדער'ס פרנסה, רועה צאן, און אויף וועם האט מען עס געהאדעוועט מען זאל עס נישט שעכטן? אוודאי האט מען דאס גע'שחט'ן און געגעסן, האט די מצריים ביי זיי דאס געווען א תועבה, איז ממילא. וואס זענען זיי געווארן מער דעם שבת צו צוקאכט מער ווי אלע אנדערע שבתים און מער ווי אלע אנדערע טעג, איז דער ב"ח זאגט א מורא'דיג ווארט, דער ב"ח זאגט אז די אידן האבן זיי געזאגט מיט דעם וואס אונז גיימער שעכטן דא דעם קרבן, דעם שה, גייט מען שעכטן ענקער אפגאט אין הימל, דעם שה, דעם טלה וואס עטץ דינטס פאר דעם. און אזוי שטייט אויך אין זוהר הקדוש, די זוהר הקדוש זאגט אז מיט דעם וואס מען האט דא גע'שחט'ן האט מען מודיע געווען פאר זיי מען שעכט די עבודה זרה פון הימל וואס עטץ דינט צו דעם, און במילא זענען זיי געווארן ברוגז אבער זיי האבן נישט געקענט גארנישט טוהן און זיי האבן נישט געקענט גארנישט זאגן. יעצט אין אלי' רבה אין סעיף קטן ה ברענגט ער פונעם כלבו אז די מצריים האבן יא געוואלט טוהן, זיי האבן זיך אנגע. נומען, זיי האבן זיך אנגעטוהן זייערע געווער, און זיי האבן געוואלט אויסהארגענען אלע אידן, און דער אייבערשטער האט געמאכט אזאלכע ניסים וואס די מצריים זענען קראנק געווארן מיט געפערליכע קראנקייטן, און זיי האבן נישט געקענט שעדיגן קיין איד. דער בית יוסף ברענגט אין נאמען פון תוספות אז ס'איז געווען די נס ווייל ווען זיי האבן גענומען דעם קרבן פסח זענען זיי געגאנגען די בכורי מצרים צו די אידן, און זיי האבן געפרעגט וואס ווילט עטץ דא מיט דעם? פסח, האבן זיי גענטפערט, ס'הייסט פסח הוא להשם, מען גייט אויסהרג'ען אלע בכורים פון מצרים. זענען זיי געגאנגען צו זייערע עלטערן און צו פרעה און זיי האבן געזאגט, ליסן, אונז זעמער בכורים, אונז זאל מיר ארויסשיקן די אידן, ס'זאל נישט בלייבן פון זיי דא ווען נישט גיימיר אונז שטארבן. און זייערע עלטערן און פרעה האט נישט געוואלט, זענען געגאנגען די בכורים, זיי האבן געמאכט א מלחמה מיט זייערע עלטערן, און זיי האבן געמאכט אויכעט א מלחמה מיט פרעה'ס מיליטער, און מען האט געהארגעט פון זיי זייער אסאך. ממילא איז שוין האט זיך אנגעהויבן די נס פון יציאת מצרים, און דאס איז וואס ס'שטייט אין הלל הגדול, למכה מצרים בבכוריהם, זיי האבן זיך אליין געשלאגן צווישן זיך, זעט אויס אזוי ווי היינט סאטמאר, מען שלאגט זיך צווישן זיך, עניוועי, יעצט לכאורה וואס איז געווען דער גרויסע נס אז זאלן זיך שלאגן, און זאלן זיך שלאגן מיט זייערע עלטערן, וואס איז דא געווען? עס ווערט געברענגט אין די ספרים. אז אין אמת'ן וואלט נאך געבעדארפט די עלטערן מסכים זיין מ'זאל ארויסשיקן די אידן. ווייל די רחמנות פון א טאטן אויף א קינד איז דאך זייער גרויס, כרחם אב על בנים. נאר פארוואס האבן זיי נישט מסכים געווען? ווייל דער אייבערשטער האט עס אריינגעגעבן אין שכל, כי אני הכבדתי את לבו, אז זיי זאלן נישט ארויסשיקן די אידן. איז דא אין דעם עטליכע טעמים וואס ווערט געברענגט אין די ספרים. איין טעם איז ווען די אידן גייען ווען ארויס מיט רשות וואלטן אייביג געדארפט די אידן מכיר טובה זיין פאר די מצריים אז זיי האבן זיי ארויסגעלאזט. ס'שטייט ויהי בשלח פרעה את העם ויהי איז תמיד ס'איז א לשון צער אין צער כיוצא בו. וואס איז די צער בשלח פרעה עשוהם? די בשלח פרעה את העם איז א צער ווייל מ'זאגט אז פרעה האט ארויסגעשיקט דעם פאלק נישט פרעה האט ארויסגעשיקט. דער אייבערשטער האט אונז ארויסגענומען. איז ויהי איז בשלח פרעה, ס'איז א צער אויב מען זאגט אז ס'איז בשלח פרעה. בקיצור האט דער אייבערשטער דירעקט געמאכט אז מען זאל ארויסגיין מיט גרויסע ניסים, נישט אז פרעה מיט די בכורים זאלן מסכים זיין, ווייל ווען נישט וואלט עס געהייסן אז זיי האבן אונז ארויסגעשיקט און מ'וואלט געבליבן נאך. שילדיג א טובה אויכעט. מ'האט געדארפט זאגן א שכוח. די צווייטע זאך איז ווייל וויבאלד זענען ארויסגעגאנגען שלא ברשות איז געווארן א געוואלדיגע פירסום פון געטליכקייט אויף די וועלט. ווען זיי גייען ווען ארויס שטילערהייט וואלט געהייסן נו, מ'האט עס ארויסגעלאזט. איז וועגן דעם. האט דער אייבישטער געמאכט אז ס'זאל קומען אלעס מיט ניסים, און די מצריים זאלן נישט לאזן, און די בחורים זאלן זיך שלאגן, און מען זאל זיך דארט ארום הרג'נען, און דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן דער באמת'ן התגלות פונעם מלכות פונעם אייבישטן אויף די וועלט, במילא הייסט עס שבת הגדול. יעצט ווערט נאך א זאך געברענגט, אז ווען זיי גייען ווען ארויס. מיט רשות וואלט עס געווען א ישועה נאר אויף דעמאלטס, אזוי ווי זענען ארויס מיט אזעלכע גרויסע ניסים, איז יציאת מצרים איז געבליבן א גאולה אויף אלע גלות'ן, ווייל אין יציאת מצרים איז נכלל אלע גלות'ן, און די גאולה שלימה איז אויכעט נכלל אין יציאת מצרים, ווייל דא האט זיך אנגעהויבן מיט דער אייבערשטער האט געוויזן אז ער נעמט ארויס א גוי מקרב גוי, במסות באותות ובמופתים. און וועגן דעם, וויבאלד זענען ארויסגעגאנגען שלא ברשות, איז דאס א הכנה זאל ממשיך זיין אויף זיך די ניסים פונעם אייבערשטן, אפילו אויף די גאולה העתידה, אויף אלע גאולות וואס זיי האבן געהאט, חנוכה, פורים, אלעס, נאר אפילו אויף די גאולה העתידה, אזוי ווי ס'שטייט, כימי צאתכם ממצרים אראנו נפלאות. אונז זעמיר קינדער פון אברהם יצחק יעקב, דער אייבערשטער זאגט פאר אברהמ'ן, כי גר יהיה זרעך, און והאמין בה' ויחשבה לו צדקה. אברהם אבינו האט זיך געלאזט אריינווארפן אין קאלך אויבן, ער האט געגלייבט אין אייבערשטן אין די שוואכסטע מאמענטן, אין די שווערסטע מאמענטן וואס ער האט געהאט, מען האט אים אריינגעווארפן אין קאלך אויבן. אונז זעמיר זרע אברהם יצחק יעקב, דער אייבערשטער פארלאנגט עס פון אונז אויכעט. איז במילא האט אים דער אייבערשטער גראד געזאגט, זאלסט וויסן, כי ידעתיו, כ'האב דיך ליב, למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו, זאלסט וויסן, דיינע קינדער גייען אויכעט אדורכגיין די זעלבע ווי דו אינעם קאלך אויבן, און אין די גרעסטע נסיונות, און מ'זאל אלץ שרייען, השם הוא האלוקים. און דאס איז געווען די אלע גלות'ן וואס אונז האמיר, ס'איז דא פֿיר גלות'ן, מצרים, מדי, בבל, און אדום, דאס איז די י' קי ו' קי, די פֿיר אותיות פון שם הוויה, און דאס ווייזט אז אייביג קומט דער אייבישטער מיט אונז מיט אין גלות, און אונז ליידן מיר כביכול פארן אייבישטן, און דער אייבישטער. די שכינה הקדושה ליידט כביכול פארן צער פון די אידן, און עם כל זה פארגעסן מיר נישט פונעם נאמען פונעם אייבערשטן, אונז זעמיר אייביג עם מזכיר דעם הייליגן באשעפער און אונז בעט מיר עם, און די סוף גייט ער אונז העלפן. די זעלבע ווי אברהם אבינו איז אריין אין קאלעך אויבן גייען מיר אונז אריין אין אלע גלות'ן אין קאלעך אויבן, יעדער לויט זיין מדריגה. וועגן דעם, דעמאלס ווען אברהם אבינו האט זיך מוסר נפש געווען און אריין אין קאלעך אויבן, דעמאלס האט עם דער אייבערשטער געזאגט די בשורה כי גר יהיה זרעך. און עס שטייט דאך אז אברהם אבינו האט אויסגעוועלט גלות, פארוואס האט ער אויסגעוועלט דעם גלות? ווייל אינעם גלות דארף מען אויכעט אנערקענען דעם הייליגן באשעפער. אונז זעמער בנים למקום, אבער כ'וויל אייך עפעס זאגן, דאס קומט מיט א פרייז, קענסט נישט סתם דערקלערן איך בין דער בן מלך, דער בן מלך מוז זיך אנדערש אויפפירן, דער בן מלך האט אן אנדערן וועג וויאזוי ער עקט, און ער האט אן אנדערן חינוך, און אלעס איז אנדערש. אונז זעמער בנים למקום, אבער אונז דארף מען זיך מוסר נפש זיין פארן אייבערשטן, און וואס ער טוט דארף מען אונז וויסן אז דאס איז גוט, און דאס לערנט אונז דער גאנצער יציאת מצרים. יעצט. אין טורי זהב אין סימן תל סעיף קטן א' ווערט געפרעגט א קשיא, אויב די נס איז געווען אין י' לחודש אזוי ווי מ'האמיר יעצט געזאגט, אז די גרויסע נס פון למכה מצרים בבכוריהם איז געווען צען טאג אין חודש, נו פארוואס זאל מען נישט צען טאג אין חודש מאכן דעם יום טוב, פארוואס מאכט מען שבת שבת הגדול שבת פאר פסח? איז ברענגט ער דארטן פון ר' משה חריף, ער זאגט דארטן אז אונז ווייס מיר ס'איז געווען נאך א גרויסע נס פאר אידן צען טאג אין ניסן, וואס איז געווען די נס? אין יאר ב' אלפים תפט, פיר הונדערט און. ניין און אכציג פון בריאת העולם איז יהושע און די אידן זענען אריבער דעם ירדן וואס איז אויכעט אריבערגע- האט אויך צוריק געטאנצט צוריק צוועגס און ס'איז געווארן טרוקן און אלע מלכי כנען האבן דאס געהערט און די גמרא אין מסכת סוטה דף ל ו ברענגט נאך אסאך ניסים וואס איז געשען דעמאלטס טאג איינס איז אז זיי זענען אנגעקומען צום הר גריזים און הר עיבל וואס דאס איז מער ווי זעכציג מיל און קיין שום מענטש האט זיך נישט אפגעשטעלט פאר זיי, און אין איין טאג זענען זיי געגאנגען זעכציג מיל. דעמאלטס שטייט אין פסוק אין תנך אז יהושע אז יבנה יהושע מזבח בהר עיבל, פון די צען פון די צוועלף שטיינער וואס מען האט מיטגעברענגט פון ירדן, זיי האבן אויף זיך גענומען די תורה, מען האט געליינט די ברכות און די קללות, מען האט מקריב געווען עולות און שלמים, מען האט זיך געפרייט. דעמאלטס טאג האט יהושע מתקן געווען דעם ברכת הארץ. כידוע די בענטש איז צוזאמגעשטעלט פון פיר ברכות, און נודה לך דאס לויבט יהושע בן נון מיט כלל ישראל דעם אייבערשטן פארן געבן ארץ ישראל, דאס הייסט ברכת הארץ, און מ'לאזט זיך אויס ברוך אתה השם על הארץ ועל המזון, דאס אלס שטייט אין מסכת ברכות דף מ ח עמוד ב', אויכעט דעמאלטס איז מען מחויב געווארן חלה, אין ערלה און אין חדש ווייל ביי חלה שטייט דאך נאר אין ארץ ישראל ווען עטץ וועט אריבער גיין דעם ירדן, אין ערלה און חדש. יעצט דאס אלעס וועט איר טרעפן אין יהושע קאפיטל ג' און קאפיטל ד', און און דאס וואס ס'האט זיך געשפאלטן דער ירדן וועט עטץ טרעפן אין יהושע קאפיטל ח' קאפיטל ל' און ל' ה'. און אויכעט אין מסכת סוטה דף לג עמוד ב', דף לד, דף לה עמוד ב', און דף לו. קומט אויס אז ס'איז געשען נאך א נס אויכעט. אין צען טאג אין ניסן מיט אסאך יארן שפעטער. יעצט כדי אז מען זאל נישט אויסמישן אז דאס האט צו טוהן וועגן דעם ירדן האט מען געמאכט נישט י' ניסן זאל זיין דער יום טוב נאר ס'זאל זיין שבת פאר פסח. בקיצור שרייבט דער טורי זהב אז ער האט געזאגט די תורה פון ר' משה חריף פאר זיין שווער פארן ב"ח און ער האט עס זייער שטארק געלויבט, ס'איז עפעס א מורא'דיגע שיינע סברה. יעצט אין מגן אברהם סעיף קטן א' זאגט אן אנדערן תירוץ אז י' ניסן האט מען קובע געווען א תענית צדיקים ווייל דעמאלטס איז געשטארבן מרים הנביאה, דעם האט מען נישט געוואלט קובע זיין דעמאלטס א נס. יעצט איז נאר דא נאך א זאך צו פארשטיין, דער בית יוסף פרעגט אויב די אלע טעג האבן זיך די מצריים ארום גערצחנט, מען האט געווארט צו די אידן וועלן שעכטן דעם קרבן צו נישט, נו דארף דאך עס הייסן ימים גדולים, נישט שבת הגדול נאר אסאך טעג, ענטפערט דער בית יוסף די עיקר הנס איז געווען פון אנפאנג, ווייל דעמאלטס האבן זיי, בעיקר די מצריים, זיך אנגעהויבן צו רצח'ענען צווישן זיך. יעצט אז ס'איז שוין דורך דער ערשטער טאג, ס'איז שוין געגאנגען, איז כיוון דדש דש. ס'איז די זעלבע ווי באגראבן די טויטע. שטערנבוך איז שוין ארויסגעקומען מיט א היתר. אמאל האט מען דאס נישט געטארט טון, ס'איז געווען די גרעסטע עבירה. מ'האט עס שוין געטון איין מאל צוויי מאל, ס'איז שוין געווארן היינט א היתר, מ'מעג עס שוין לכתחילה טון. יעצט דער באר היטב סעיף קטן א' ברענגט פון ר' משה אליאש אז דער נס איז געווען ווייל. די אידן האבן געזאגט אונז גיימער שעכטן ענקער אפגאט יעצט שבת האט דער מצרי געזאגט אז מ'שעכט נישט ווייל ס'איז שבת במילא איז דער עיקר נס איז געווען שבת וועגן דעם רופט מען עס די נס פון שבת יעצט די לבוש אין סעיף א' ברענגט אז וועגן דעם איז מען תולה דעם נס אום שבת ווייל דער גאנצער נס איז געקומען דורך שמירת שבת וויבאלד די מצריים האבן געוויסט אז די אידן היטן שבת אין מצרים. און זיי האבן געזעהן אז ער איז זיך מטפל מיט א שה, ממילא האבן זיי געפרעגט וואס עפעס עטס היטס דאך שבת וואס עפעס טאטשט עטס בעלי חיים אום שבת, האבן זיי געזאגט אוי ס'איז א מצוה אז מען זאל אים שעכטן, ממילא איז ארויסגעקומען די גאנצע נס דורך דעם ווייל מען האט געוויסט אז אידן היטן שבת, ווייל ווען נישט אז ער האט געשלעפט א שה, ווייזט עס נאך גארנישט. אזוי ווי זיי האבן געזען אז שבת היט מען דאך, און וואס שלעפסטו עפעס א בעל חי, האבן זיי געזאגט ווייל מען גייט שעכטן, ענקער אלוקה. אזוי זאגט די לבוש. דער פרי מגדים אין סעיף קטן א' זאגט, וואסערא איסור האבן זיי דען געטון? זאגט ער, דאס וואס זיי האבן זיך מטפל געווען דערמיט, דאס איז וועגן מוקצה. ממילא האבן זיי געפרעגט די אידן וואס עפעס טאטשט עטס א זאך וואס איז מוקצה פאר ענק אום שבת? קענטס ענק פארשטעלן מוקצה? רבי שמעון האלט נישט פון מוקצה, נאר מוקצה מחמת חסרון כיס. שטעל דיר פאר וואס מקצה האט געמאכט, ס'האט געמאכט א נס אז די מצריים זאלן פרעגן, און ס'זאל בלייבן א נס שבת הגדול אויף אייביג, סאו איך האלט אז וועגן דעם דארף מען שבת דעם שבת אביסל רעדן וועגן אביסל מער שמירת שבת כהלכתו און אזוי ווייטער. יעצט די דרישה אין סעיף קטן ב' זאגט אז וויאזוי האבן זיי געוואוסט אז די אידן טארן נישט מטפל זיין זיך מיט דעם בעל החי, וואס איז דער איסור אום שבת? זאגט ער ווייל מ'האט עס צוגעבינדן בכרעי המטה. און דער אמת איז די אידן האבן עס צוגעבינדן מיט א קשר שאינו של קיימא. מצרים האבן דאס נישט געוואוסט האבן זיי זיך געפרעגט צו וואס טאטשט עטס בעלי חיים און עטס בינדטס עס צו, ס'איז דאך שבת קודש און איך ווייס דאך עטס האלט שבת. האבן זיי אויסגעזאגט אז דאס גייט מען שעכטן. ענקער אפגאט און ממילא איז צוגעקומען אז זאלן זיך ארום הרג'ענען צווישן זיך. קומט אויס אז דער שבת קודש האט אונז געברענגט די גאנצע גאולה פון מצרים און דער שבת קודש וועט אונז ברענגען אלע ישועות מיט אלע גאולות. יעצט אין דרישה אין סעיף קטן א' ווערט געברענגט וועגן דעם הייסט עס שבת הגדול ווייל ווען משה רבינו האט געזאגט פאר די אידן אז מען גייט נעמען א קרבן פסח, האט ער זיי אויסגעזאגט דעם סוד, דעם טעם מיטן סוד, און ער האט זיי געזאגט אז דורך דעם גייען זיי זיין אפגעשיידט פון די עבודה זרה. איז בקיצור, דאס איז געווען די בעסטע צייט צו דרש'ענען אין שבת, ווייל שבת האט מען א נשמה יתירה, הערט מען בעסער יעדע זאך, בפרט נאך סודות התורה, דעם הייסט עס שבת הגדול, ווייל ס'שטייט נודע ביהודה אלקים בישראל גדול שמו. ממילא דעמאלט איז דער אייבערשטער באוואוסט געווארן דעמאלט שבת אז ס'איז דא א באשעפער וואס ער גייט אונז ארויס ציען, און דאס וואס מ'האט געארבעט אזוי שווער און מ'האט געקרעכצט און מ'האט געבעטן דעם אייבערשטן, דאס אלעס האט דער אייבערשטער אויסגעהערט דעם געוויין, און ביז מ'האט נישט מתקן געווען די אלע ניצוצין פונעם דור המבול און דור הפלגה האט מען געמוזט ארבעטן בחומר ובלבנים. זאל דאס אלעס מתקן. שטייט אז שבט לוי האט נישט געארבעט, פרעגט מען נו אויב אזוי וואס האבן זיי געארבעט וואס איז דער בחומר ובלבנים, דער זוהר הקדוש זאגט בחומר ובלבנים דאס איז די קל וחומר און די גזירה שוות און געזעסן און געהארעוועט אין תורה, נאך פאר דער אייבערשטער האט געגעבן די תורה איז שוין געווען די תורה, שם ועבר האט געלערנט די תורה אדם הראשון האט געמאכט דעם ספר רזיאל המלאך, שם ועבר האט געלערנט תורה יא אברהם יצחק יעקב די שבטים. נאר יעצט איז געקומען א צייט ווען מ'האט אנגעהויבן צו לערנען די תורה און צו זען אז דער אייבערשטער פירט אלעס. ס'איז דא נאך א טעם, ס'שטייט והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני הגוים רבים וידעו כי אני השם. וועגן דעם זאגט מען דאך קדיש נאך א נפטר אויך, ווייל מ'הייליגט דעם אייבערשטנ'ס נאמען, אז מ'האט נישט חלילה קיין תרעומות ער האט צוגענומען דעם מת, וכדומה. און וועגן דעם גייט די נשמה אלץ העכער. ס'איז אויפן פסוק והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני הגוים רבים וידעו כי אני ה'. יעצט דורך דעם וואס מען האט גענומען דעם קרבן פסח איז דעם אייבערשטנ'ס נאמען געווארן גרויס און הייליג. דאס הייסט ונתגדלתי ונתקדשתי לעיני מצרים ווייל. זיי האבן געזען אז די אידן האבן נישט קיין מורא, זיי ווייסן ס'איז דא א באשעפער וואס האט נישט קיין מורא פאר אלע עבודה זרה. יעצט, דער רשל זאגט אן אנדערן טעם פארוואס הייסט שבת הגדול, וועגן די הפטורה. מען זאגט די הפטורה הנה אנכי שולח לכם את אליהו לפני בא יום השם הגדול והנורא, און אונז האפן מיר דאך אז דער אייבישטער וועט אונז אויסלייזן, איז ממילא איז דאס איז די טעם פארוואס מען זאגט. יעצט דער רשל ברענגט עס צו ביי יש אומרים, אבער דער רשל אליינס פרעגט עס אפ. און ס'איז דא זייער אסאך וואס זיי האלטן אנדערש, דער ווילנער גאון האלט אז מ'האט נישט געזאגט וערבה נאר שבת ערב פסח, ס'איז דא אין דעם אסאך שיטות, עכ"פ דאס איז דער ענין פון שבת הגדול. יעצט, דער בני יששכר ברענגט אין מאמרי חודש ניסן מאמר ג' אות ב' און ג' אז ער האט געטראפן אין ספר שמן המאור פון א גרויסן ספרדישן גדול וואס ער הייסט, זאבי. איין טעם פארוואס ס'הייסט שבת הגדול איז ווייל שטייט וספרתם לכם ממחרת השבת און די חזל האבן מקבל געווען אז ממחרת השבת מיינט מען נישט דעם ערשטן שבת שבת בראשית נאר מ'מיינט דעם נעקסטן טאג פון פסח און יום טוב ווערט אויך אנגערופן שבת און די אפיקורסים וואס האבן נישט געגלייבט אין די קבלת חזל זיי האבן געזאגט אז ממחרת השבת מיינט מען דעם ערשטן שבת, שבת בראשית. יעצט, כדי מען זאל מוציא זיין פון די הארץ פון די מינים, האט מען געמאכט שבת פאר פסח שבת הגדול, צו זאגן אז ס'איז דא נאך א שבת וואס דאס איז א קלענערער שבת אינמיטן די וואך, דאס מיינט מען יום טוב, ווייל יום טוב איז נישט אזוי הייליג ווי שבת, יום טוב איז דאך מותר אוכל נפש, און דער אמת'ער גרויסער שבת איז דער שבת פאר יום טוב.
איז לכאורה לויט די אפיקורסים וואס האבן נישט געגלייבט אין די קבלת חזל האט מען דאך געדארפט אנהייבן פון שבת נישט פון יום טוב, און כדי מען זאל ווייזן אז מען ציילט נישט פון שבת נאר פון דעם נעקסטן טאג פון פסח האט מען יענץ גערופן שבת הגדול. נאכדעם איז דא נאך א טעם וואס ווערט געברענגט, ווייל שבת איז דער אייבערשטער מקדש, אונז האמיר גארנישט מיט דעם, יעדן זיבעטן טאג איז שבת, יום טוב איז בית דין מקדש. קומט אויס אז די קדושה פון ימים טובים ווענדט זיך כביכול אויף די בית דין פון כלל ישראל, איז במילא איז דער אמת'ער שבת ווערט אנגערופן שבת הגדול, דאס איז גרויס, דער יום טוב איז שוין נישט אזוי הייליג ווייל אונז זעמער די וואס אונז מאכן מיר דעם יום טוב, איז במילא הייסט שבת הגדול פארן יום טוב דער גרויסער שבת. יעצט, כ'האב ענק שוין פריער געזאגט, אין מפטיר איז א מחלוקת וואס מ'זאגט. יעצט, ס'איז דא א ספר. נוהג כצאן יוסף, שרייבט ער אז אין חוץ לארץ פלעגט מען בכלל נישט זאגן די הפטורה פון וערבה, ווייל דארט רעדט זיך פון ברענגען מעשר, ביעור המעשר וואס דאס איז געווען ערב פסח, און דאס איז דאך נישט שייך אין חוץ לארץ, איז במילא איז דא מחלוקת וואס מען זאגט, ברענגט ער דארטן ס'איז דא א זאך מען מאכט א ס'הייסט חלות עני, מען געבט פאר ארעמעלייט פון די מעהל פון די מצות וואס איז איבערגעבליבן. שרייבט ער דארט אז פון דעם טאג וואס מ'האט אנגעהויבן מזלזל צו זיין אין דעם איז גע געווארן א דער אייבערשטער האט געשיקט א קללה אין דער תבואה איז ממילא זאגט מען די הפטורה פון והריקותי לכם ברכה אז ס'זאל זיך צוריק אנהייבן די ברכה אזוי ברענגט דער של"ה הקדוש יעצט אין די הפטורה וואס אונז זאג מיר אונז זאג מיר הלוא די הפטורה וואס ס'ווערט געברענגט. אין עמוס ט. בקיצור, זאגט דער לבוש, ווייל וויבאלד אין די פרשה שטייט כמעשה ארץ מצרים לא תעשו, און ס'שטייט לא תקיא הארץ אתכם בטמאכם, און אין די צייט פון עמוס האבן די אידן געטון אזוי ווי די גוים, וואס זיי זענען געווען די ברידער פון מצרים, קומען די נביא און ער זאגט צו מוסר, ער זאל עס וואטשן זאל עס נישט נאכאמאל דורכפאלן אזוי ווי מצרים, נאכעט ווייל ס'שטייט ביום ההיא אקים את סוכת דוד הנופלת. יעצט אביסל צו רעדן וועגן. סדר, קודם האב איך געוואלט זאגן פאר מען זעצט זיך צום סדר, איך האב עס געזאגט פאריאר און פאר צוויי יאר און רבנים האבן מיך אנגעקאלט, ס'האט געמאכט א מורא'דיגן רושם, איך זאל רעדן דערפון היי יאר נאכאמאל, זאג איך אים איך וועל רעדן דערפון עניוועי אפילו ווען עטץ קאלטס נישט, מען דארף וויסן ס'האט געקאסט זייער אסאך געלט צוצושטעלן דער סדר, אסאך ענערדזשי, אסאך קאפ און מח אריינגעלייגט, א גאנצן יאר טראכט מען פון דעם. מען מאכט דא א קאך, טראכט מען א פסח'דיגע קאך, אלעס די סדר איז זייער א גרויסע, שפילט זייער א גרויסע ראלע ביי כלל ישראל אין זייער הויז און אלעס, ס'קומט פארן סדר, יעדער ווערט גערעגט, מען מיינט מען מוז פליען אין הימל, דארפסט גארנישט טון מער ווי מקיים זיין די מצוות מצה און מרור און אזוי ווייטער און האבן עונג יום טוב, מען הייבט אן מיט שטוסים, דער האט אויסגעגאסן א בעכער, דער האט איבערגעדרייט אזוי און ס'קומען נאך די קינדער מיט די אייניקלעך, ס'ווערט א גאנצע זאך, ס'דא אזא זאך שמחה של מצוה, דאס פעלט. ס'איז דא א מעשה, דער בעלזער רב האט זיך פארראכטן די וואנצן, די שנארצן, פארן בלאזן שופר, און ער האט געזען ער איז געבליבן מיט א האר, דאס איז א שאלה פון א דאורייתא ארויסצורייסן פון א בעל חי, האט ער געכאפט דעם וואנץ און עס געגעבן א ווארף, זאגט ער פאר בעל דבר דערשטיק זיך דערמיט, רבותי מיט יו דיד עווריטינג פאסיבל, מען האט צוגעגרייט אלעס, מען האט צוגעגרייט די קינדערלעך מיט שיינע אנטועכצער מיט אלעם. דאס איבריגע זאל דיך נישט ארן גארנישט, אפילו ווען דו טרעפסט חמץ אין ביי דיר אינדערהיים, איז דא א הלכה, כופה עליו כלי און חול המועד טראגט מען עס ארויס און מען פארברענט עס, נאטינג נאטינג שוד באדער יו. האסט א שאלה? ס'האט זיך דיר אויסגעמישט א טאפ, א מעסער, א לעפל? פרעג א שאלה. דאונט לעט עניטינג געט אין יור וועי פון שמחת יום טוב. ס'איז מיט אזויפיל שענער אז די זאגן די הגדה מיט א שמייכל און יעדער וועט זיין העפי ווי דאס אנקומען וויוואווואווואוווא. נאר זאג מיר די אלע זאכן. און נאכדעם דארף מען וויסן אזוי, דער מאן דארף געבן א שכויח פאר די פרוי מיט די קינדערלעך און זאגן יו דיד סאטש א ביוטיפול דזשאב צוצושטעלן אלעס, עטס ווייסט, די מאן גייט נישט קלינען די פאקעטס און די אלע זאכן, דאס קלינען די קליינע מיידלעך, מיידלעך, מיט די ווייב, סאו יו או דעם עט ליעסט א שכויח. די גאנצע פסח איז געמאכט. אז ס'זאל אונז לערנען צו זאגן א שכוח פארן אייבערשטן. דאס איז דער הלל הגדול. און דאס איז דער אנדערער הלל, מען מוז קענען זאגן א שכוח פארן אייבערשטן. אזוי ווי דער רמבן ברענגט, מיט דעם וואס דו לערנסט דיך אויס צו זאגן שכוח פארן אייבערשטן, לערנסטו אז דער אייבערשטער געבט דיר אלעס, און דיין נשמה ווערט אזוי אויסגעלייטערט אז ער קען מקבל זיין נאך גוטס. אזוי ברענגט ער, דער רמבן ברענגט עס, און דער חינוך ברענגט עס ביי.

זאגט ער, און דאס איז דער סוד פון בתי כנסיות און בתי מדרשות, עס קומען זיך דארט צאם מענטשן און זיי רופן אויס אז דער אייבערשטער איז דער באשעפער וואס האט באשאפן די וועלט און אים דארף מען לויבן, איז במילא דארף מען וויסן אז מען לערנט זיך אויס צו לויבן די פרוי און מען לערנט זיך אויס צו לויבן די קינדער לערנט מען זיך אויס צו לויבן דעם אייבערשטן אויכעט, און פארקערט אויכעט אז מען לויבט דעם אייבערשטן נאכדעם זעט מען מען דארף לויבן מענטשן וואס האבן צוגעהאלפן, אוודאי נישט אינאיינעם, די גמרא זאגט ווער ס'לויבט דעם אייבערשטן אינאיינעם מיט אן אנדערן איז נעקר מן העולם, דעם אייבערשטן לויבט מען זיין וועג און די קינדער זייער וועג. מ'זאגט די פרוי wow you did such a beautiful job i have to tell you צו ס'איז געלונגען צו נישט you get a for effort ווען א פרוי קומט אהיים רחמנא לצלן און זי האט דעליווערט א קראנקע בעבי אדער א מאנגאליען שטויסט מען נישט ארויס די פרוי מען שטויסט נישט ארויס דאס קינד מען זאגט דאס איז מיין גורל און i'm gonna live with it און איך דאנק דעם אייבערשטן ווייל דאס איז מיין תיקון הנפש און די זעלבע איז יעדע זאך וואס ס'גייט א מענטש גוט דארף מען זיכער לויבן ס'גייט נישט גוט דארף מען אויך לויבן און נאך מער מען דארף פונקט אזוי לויבן כשם שמברך על טוב כך מברך על הרעה. עניוועי, מען דארף יעדעס קינד עקסטערע דאנקען און לויבן פאר וואס זיי האבן צוגעהאלפן צום סדר. מען דערציילט א דזשאוק, א מאן, א פרוי זאגט אמאל פאר א מאן, דו ווייסט די בעסטע וועג ווי אזוי דו וועסט מיר העלפן צום סדר איז אז דו וועסט אוועקגיין אין שול און דו'סט דארטן זיצן און מיט דעם יעדעס מינוט וואס דו זיצט אין שול און דו ביסט נישט אינדערהיים דרייסט דיך מיר נישט אונטער די פיס, מיט דעם העלפסטו מיר. בקיצור דער אינגערמאן גייט אין שול אויף א פערטל שעה און ער קומט צוריק אהיים פרעגט די ווייב וואס איז געשעהן און צו הער אויס מיין ווייב וויפיל מיינסטו קען איך דיר העלפן? דאכט זיך שוין געהאלפן יעצט א פערטל שעה פארשטייסט? עניוועי נאכדעם דארף מען וויסן פארקערט אויכעט די פרוי און די קינדער דארפן לויבן און זאגן א שכוח פארן טאטן. יו נאו ס'האט געקאסט דעם טאטן אן ארם און א לעג. ס'שטייט אין די הגדה, לוקחים פעטערזייל, לוקחים מצה, לוקחים מרור, פרעגט אמאל א קינד פון טאטן, טאטע טייערע, פון ווי נעמט מען דאס אלעס? ס'שטייט לוקחים, שטייט דאך נישט פון ווי. זאגט ער אים, מיין טייער קינד, וועסט עלטער ווערן וועסטו פארשטיין, לפיכך אנחנו חייבים, אונז זעמער אויף דעם שולדיג, אונז האמיר געבארגט אויף דעם און אונז זעמער שולדיג, ס'דא אידן וואס זענען צוגעגאנגען מיט א געבארגטן סדר, זיי האבן נישט געזאגט קיינעם גארנישט, און אפילו דער וואס איז צוגעגאנגען וואס ער האט געהאט גענוג געלט מיינט נישט אז. ער קען עס נישט יוזן פאר אנדערע זאכן, דארף מען זאגן טאטי יו דיד א פענאמענעל דזשאב צאמצושטעלן אזא שיינעם יום טוב, געקויפט יעדן שיכעלעך, יעדן וועש, אונטערוועש, א העמד, א טלית קטן, א בעקיטש, א ביבער היט, דאס איז א זאך וואס מען האט אונז קיינמאל נישט געלערנט, מען האט אונז קיינמאל נישט געלערנט מען דארף יענעם זאגן א שכוח, יו דיד א גוד דזשאב, טענק יו, איי עפרישיעט. און אז די טאטע האט ער נישט געקענט קויפן שיכעלעך ווייל האט נישט געהאט גענוג געלט זאגט מען טאטע איך ווייס אין דיין הארץ ווילסטו מיר קויפן נאר אז די האסט נישט גענוג געלט וועל איך וואקן מיט די אלטע שיך. ענד דער העז טו בי א טיים אוו יוניטי ווען איטס יו מעיק אפ ביפאר די סדר עווריטינג דעט העפענד איז געענדיגט ווער נאט גאנע געט אינוואלווד יעצט גיימער אנהייבן א סדר אז סגייט זיין ממש אהבה ואחוות שלום ורעות ליבשאפט איינער צום אנדערן און פרענדשיפ איינער צום אנדערן. און נאר אזוי קען מען צוגיין צום סדר, ווען נישט קענסטו זאגן פקי דבשר דא און די קענסט זאגן פקי דבשר דארט ס'וועט דיר גארנישט העלפן, אויב מ'איז צוריסן און צוהארגעט איז עס גארנישט ווערט. אויך יעדער זאל נישט פארגעסן ס'איז דא די בריוו פון רבי שמשון אסטראפאליע זכר צדיק לברכה וואס דאס דארף מען זאגן דווקא ערב פסח, און דאס איז מסוגל אז מ'זאל נישט שטארבן מיט א מיתה משונה און כל אלע זיינע פיינט וועלן פאלן אויביו יפלו תחתיו און אזוי ווייטער. זעהט אויס איך האב עס נישט געזאגט גענוג ערליך די אלע יארן, מיינע פיינט האבן זיך אויפגעשטעלט אויף מיר, השם מה רבו צרי רבים קמים עלי רבים אומרים לנפשי, זיי זיצן און זיי פלאנען און זיי פלאנען, אבער איך זאג ענק באמת, איך זעה ממש אז דער אייבערשטער האט מיך געהיטן, זיי וואלטן דאך געקענט מיך אויפפיקן עני טיים, איי וואס האב איך געזינדיגט? הע הע, וואס האט רענטא געזינדיגט, וואס האט דער וואס מען האט אים יעצט ארויסגעלאזט פיר און צוואנציג יאר געזעסן אומזינסט געזינדיגט? ס'איז געווען אזא מין סעט אפ אז משה אבות המוסרים האט געפירט טשארלס היינס אפיס, ממש מ'דארף, איך בין געווען דעמאלטס איין מאל ווען כ'האב געהערט געוויסע זאכן וואס זיי האבן געוואלט אויף מיר פלאנען, ס'איז נאכאלץ ארויסגעקומען, ס'גייט ארויסקומען א גאנצן ביכל וועגן דעם. אין פאקט איך בין היינט געווען ביי בראנער אין קאורט בין איך צוגעגאנגען דארט ארויסצונעמען געוויסע טרענסקריפטס וואס זיי האבן אלס געהאט אנגעפלאנט, ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז נישט צום גלייבן. עניוועי, איך האב מזל ס'איז שוין דא א נייער דיסטריקט אטוירני, ווען נישט וואלט מען זיך נאך געזאגט אז איך האב געהארגעט שטארק אויכעט. שור, עס וואלט מען געברענגט פיר ריידערס ביי די ליין-אפ און ס'וואלט געווען פיניש. מ'דארף יעדע זאך דאנקען פארן אייבערשטן אזוי ווי דער הייליגער רמבן זאגט מן הניסים הנגלים ווערט מען געוואויר און מען גלייבט אז ס'איז דא ניסים נסתרים זאגט דער רמבן אל תתפוס בעיניך שאין לאדם חלק בתורת משה עד שיאמין א מענטש האט נישט קיין חלק בתורת משה ביז ער גלייבט שכל מקרינו אלעס וואס ער טרעפט אונז כולם ניסים אין בהם טבע די ווייסט נישט וויפיל טויזענטער ניסים א מענטש ווערט ניצול יעדן טאג אין זוהר הקדוש ווערט געברענגט א מעשה א מוראדיגע מעשה א איד האט אויסגעלייזט ער האט עוסק געווען אין פדיון שבויים. און נישט קיין פעדעפיילס. פעדעפיילס שטייט רבי אלעזר ברבי שמעון האט איינגעזעצט אין די תפיסה, מ'האט יענעם געהארגעט ווייל ער האט בועל געווען א נערה המאורסה יום כיפור. קיינער זאל מיר נישט פארדרייען א קאפ וועמען משה לייב סאסובער האט ארויסגענומען. פעדעפייל זיכער נישט. עניוועי, איז דא דארטן א מעשה אז ער האט זיך געלייגט שלאפן און ס'איז געקומען א שלאנג, די שלאנג האט אים געוואלט א ביס טוהן און אים הרג'נען. און איינער פון די חכמי הזוהר האבן עס געזעהן. און פלוצלינג די שלאנג האט אים ארום גענומען און ער איז אנטלאפן. דער איד האט זיך אויפגעוועקט גייט ער צו אים און פרעגט אים וואסער א זכות האסטו אז דו ביסט ניצול געווארן פון א מיתה ודאי? זאגט ער איך ווייס איך בין א פשוטער איד איך בין א וואסער טרעגער זאגט ער אים עפעס האסטו היינט געטון זאגט ער יא איך האב גענומען די פאר צענט וואס איך האב פארדינט פון וואסער איך האב געהערט מען האט איינגעשפארט א איד ווייל ער האט נישט געהאט צו באצאלן די ארענדע איך בין געגאנגען איך האב עס אים באצאלט. זאגט ער, דרש איז ער ארויסגעגאנגען ער האט געדרשנט דעיס וואס ס'שטייט צדקה תציל ממוות איז נישט ממוות ספק נאר ממוות ודאי, און ביי רבי עקיבא געפינט מען אויכעט זיין טאכטער די שטערן זעער האבן געזאגט ווען זי וועט זיין ביי אכצן יאר און מ'וועט זי פירן אונטער די חופה וועט זי שטארבן שטעל דיר פאר און זי איז אריין ביי די חופה אין יחוד שטיבל, נאך די חופה, און זי האט זיך געוואלט פאררעכטן איר שלייער טיכער, זי האט ארויסגענומען א פין, און אין די אלטע צייטן פלעגט מען זיך משתמש זיין מיט די וואנט, און זי האט עס אריינגעשטאכן אין די וואנט, עס איז ארויסגעקומען א טויטער שלאנג, דער שלאנג האט איר געדארפט הרג'נען, איז דרש רבי עקיבא און ער איז ארויסגעקומען און ער האט גע'דרש'נט, דאס וואס עס שטייט וצדקה תציל ממוות איז לא ממוות ספק אלא ממוות ודאי. ווייל די גמרא ברענגט אז דעם טאג וואס זי האט געדארפט גיין אונטער די חופה, זי האט זיך געוואוסט זי גייט שטארבן, האט זי געמאכט א גרויסע סעודה פאר ארעמעלייט, און זי האט זיי געגעבן גוט צו עסן. וועגן דעם מאכט מען א סעודה, עס הייסט א ארעם חתונה, עס איז דא אידן וואס זיי מאכן חתונה קינדער, זיי האבן געלט מאכן זיי חתונה א יתומ'טע אין ארץ ישראל צו כדומה, אבער דאס איז קלאר אז צדקה תציל ממוות איז אפילו ממוות ודאי, און א מענטש ווייסט קיינמאל נישט מיט וויפיל. נחשים ועקרבים ער שלאגט זיך א טאג און ער ווערט ניצול, דאס איז די ניסים נסתרים. ווען נישט דאס וואס עס שטעכט אריין פונקט אינעם שלאנג און ס'הארגעט און די שלאנג פאלט ארויס פון די וואנט, וואלט קיינער נישט געוואוסט דעם נס. איז דאס וואס דער מענטש דארף וויסן, ער גייט דורך ניסים די גאנצע צייט. יעצט, מען דארף אנהייבן קודם דער טאטע זאל ווייזן א טאוקן אוו עפרישיעישאן פאר די ווייב און פאר די קינדערלעך און נאכדעם די קינדער זאלן צוריק ווייזן פארן טאטן, און מיט אהבה ואחווה שלום ורעות הייבט מען אן צו גיין צו. ווי מען זאגט צום סדר, און מען דארף זאגן פאר די קינדער, איך איך האב ענק נישט געגעבן גארנישט, אלעס געבט מיר דער אייבערשטער, איך זאל ענק קענען געבן, און דאנקטס נישט מיר, דאנקטס דעם אייבערשטן. סאו קודם דאנקט מען דעם טאטן פארן זיין דער צינור המשפיע, און מען דאנקט נאכדעם דעם אייבערשטן, און דאס איז דער עיקר פונעם סדר, אויסצולערנען צו דאנקען דעם אייבערשטן. און די גאנצע סדר איז געמאכט צו ווייזן ליבשאפט פאר די קינדער, מען ווארפט קליות ואגוזים, אלעס איז געמאכט והגדת לבנך זאלסט צוציען דיין זון, איך האב גארנישט אז דו פליסט אין די הויעכע הימלען, ס'איז געווען אמאל איינער וואס האט געפלויגן אין אלע הימלען האט זיך אויסגעלערנט אלע סודות התורה, און אז ער איז געקומען צו זיין גרויסן הייליגן רעבן האט ער אים געפרעגט זאג דעם אייבערשטן האסטו אויך אין זינען געהאט, זאגט ער ניין דאס האב איך פארגעסן, איך האב אין זינען געהאט אלע צירופים אבער איך האב פארגעסן דעם אייבערשטן אין זינען צו האבן. רבותי מען דארף לערנען די קינדער והגדת לבנך צו. צי דיר צו דיין זון. צי אים צו צו דיר. זיי אים מסביר וואס דאס איז א סדר און וואס דער אייבערשטער האט מיט אונז געטון און ער טוט מיט אונז יעדן טאג אויכעט. איך וויל דיר זאגן, טאמער מיינט איינער אז דאס איז נאר געווען א מעשה פון אמאל, אונז האמיר יציאת מצרים יעדן טאג, אונז האמיר מן יעדן טאג, ס'איז געווען טויזנטער און טויזנטער שטעטלעך, מ'האט קיינמאל נישט געהייערט קיין איד, א איד איז געווען דאס ביליגסטע מענטש וואס ס'איז דא. און דעסוועגן דאך, אידן האבן דורך געשוויצט אזאלכע ביטערע גלות'ן, וואס מיינט עטץ באמת? פון ווי איז דאס געקומען? איך וויל ענק זאגן, יעדער איד האט געהאט מן, האט עס נאר נישט געפילט, דער אייבערשטער האט אריין געגעבן א טעם אין די פרוכטן בעסער, און דער אייבערשטער האט אריין געגעבן אז מ'איז זאט געווארן שנעלער, וצויתי את ברכתי, זאגט רש"י אוכל קימעא ומתברך במעיו, דער אייבערשטער האט אונז געפירט מיט ניסים די גאנצע צייט. ס'איז דא כפור כאפר יפזר זאגט רש"י דאס נישט נישט קבלה ספרים זאגן דאס ס'איז א פשוטע רש"י כפור כאפר יפזר זאגט רש"י אז אן ארעמאן איז אסאך ווארעמער ווינטער ווי פארן עושר אזוי שטייט אין רש"י דער אייבישטער צו צושפרייט כפור כאפר פאר יעדן עקסטער זאגט רש"י פארוואס ווייל דער ארעמאן האט נישט קיין געלט צו קויפן א געהעריג מאנטל איך האב געוואלט וויסן וויאזוי פאר די רעבעס מיט די גרויסע פעלצן וויאזוי ביי זיי מוז זיין מוראדיג קאלט אז זיי האבן געלט צו קויפן פאר פופצן צוואנציג טויזענט דאלער א קאוט, אבער דאס זאלסטו וויסן קלאר, אונז האמיר געלעבט אלע יארן מיט ניסים נסתרים און אונז ווייס מיר אפילו נישט ווען א איד זאל היינט נעמען א חשבון און זאגן כ'האב פארדינט יעדן יאר אזוינפיל און אזוינפיל געלט, כ'האב חתונה געמאכט אזוינפיל און אזוינפיל קינדער און כ'לעב נאך ווייטער און כ'בין נישט שולדיג קיין חובות צו איינער יא עפעס שולדיג, מאך דיר אליינס א חשבון. מעיק יורסעלף א חשבון, עסטו זעהן אז ס'האלט נישט אויס לויט די אקאונטינג לאוס. דו ביסט אין בענקראפסי פופציג מאל. ס'דא א מעשה, א יונגל איז געגאנגען אמאל שטודירן אין יוניווערסיטי, זיין טאטע האט געאונט דארטן פעלדער אין לאנג איילענד וואס מ'האט צוגעוואקסן תבואה. ער קומט צוריק נאך א יאר זאגט ער, דעדי, יו נאו, כ'האב געלערנט אין די בוקס אז דו ביסט אין בענקראפסי. די וועי איך קוק דיך אן ביסטו אין בענקראפסי. זאגט ער פאר זיין זון, דו ווייסט מיין קינד, ביי דעם געלט האב איך אויפגעסעט א פעמילי מיט א הויז מיט א פארעם, און איך מאך געלט יעדעס יאר. עניוועי, בקיצור, דער זון האט עס נישט פארשטאנען, זאגט אים דער טאטע, זאלסט וויסן, איך האב געקויפט אין לאנג איילענד פאר הונדערט דאלער אן עיקער און ס'איז נישט ווערד געווען גארנישט פאר די LIRR האט נאך עקזיסטירט, און איך פארקויף יעצט פאר צוויי מיליאן דאלער אן עיקער, סאו דו העסט מיר זאגן אז איך בין אין בענקראפסי? דאס זעלבע דא אויכעט. איינער זאל אונז איינרעדן אז דער חשבון איז צדק אז ער האט געקענט חתונה מאכן פון זיינע וועידזשעס קינדער, און ער העלפט צו צו די אייניקלעך אויך, און ער העלפט צו יעדן קינד פאר א פסח און פאר א ראש השנה, אונז לעב מיר מיט ניסים און אונז לעב מיר פון מן, נאר טאמער האמיר נישט קיין זכי' זעהן מיר עס נישט און אז מ'האט א זכי' זעהט מען עס, מ'מאכט גוטע ביזנעס צו מ'געווינט א לאטערי, אבער ווער ס'זעהט עס נישט איז נאר ווייל ס'איז טח עיניו מראות, ער מאכט זיך צו די אויגן און ער וויל נישט זעהן. און דאס דארף מען אריינברענגען אין די קינדער אמונה באלקי עולם, ס'איז דא א באשעפער, און דער באשעפער האט אונז געהאלטן אלע יארן אינעם גרעסטן און שווערסטן גלות, היינט איז דאך א מחיה, א פארגעניגן, מען ווערט א פאכמאן, מען גייט זיך לערנען א פאך, און מען נעמט אן א איד פונקט ווי א גוי. שטעל דיר פאר אין די קליינע שטעטעלעך וואס מען האט געהארגעט יעדן איד, א איד איז געווען דאס מיסטע זאך ביי די גוים, פון ווי האט מען געלעבט? ס'איז געווען מן. ס'איז געווען אוכל קמעא מתברך במעיו, ס'איז געווען אסאך אנדערע וועגן ווי דער אייבערשטער האט געשיקט פרנסה פאר כלל ישראל, און הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, אונז זעמיר געווארן אלט, וואס זעמיר געבוירן זעמיר געווען יונג, היינט זעמיר אלט, דער אייבערשטער איז נישט אלט געווארן, דער הייליגער חתם סופר זאגט נמצא יש לנו אב זקן, אונז האמיר אן אלטן טאטן, און ער האט זיך נישט געטוישט און ער וועט זיך נישט טוישן, סא דאס דארף מען אונז אריינפרעגלען אין די קינדער, יעדע זאך וואס מ'זאגט ביים סדר גייט אריין אין די קינדער, דא עפעס אזאלכע. תרעין פתיחין, ס'איז אפענע טויערן. יעצט, ביי פסח שני שטייט ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. זענען זיי געקומען און זיי האבן אנגעהויבן צו בעטן, וואס גייען מיר אונז טון? האט זיי דער אייבערשטער געזאגט, איך וועל ענק געבן א פסח שני. שטייט פון ריזשינער, סאדיגערער שטייט, דער אייבערשטער האט נישט געוואלט געבן קיין פסח שני, נאר אזוי ווי די אידן האבן געשריגן צום אייבערשטן למה נגרע, האט דער אייבערשטער געזאגט ביסט גערעכט אז דו ווילסט אזוי שטארק וועל איך דיר מאכן א נייע תורה, איך האב געשריבן א נייע תורה, משה רבינו האט נישט געוויסט וואס צו טוהן ויקרב משה את משפטם לפני ה' און ער איז צוריקגעקומען ער האט געזאגט יא אז איך געב זיי פסח שני. על כל פנים, ס'שטייט אזוי, והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, יעצט ביום ההוא איז מרומז אויפן ס'שטייט, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. נאכדעם שטייט והיה ביום ההוא והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, דאס איז דער ביום ההיא. יעצט באמת, איך וויל ענק זאגן סתם, דער ביום ההוא מיינט מען נישט יעדען ס'לאזט זיך אויס שוין די זעקס טויזענט יאר ווייל ס'איז דא א שיטות פון א מלבוש, א גרויסער בעל מקובל געווען, ס'איז דא אנדערע וואס זיי האלטן אזוי, און באמת איך מיין אז אין אלע חסידישע ספרים ווען מ'קוקט גוט האלטן זיי אלע אזוי, נאר. קיינער רעדט נישט דערפון מער באריכות ווייל ס'שטייט מ'טאר נישט דרש'ן מה שלפניו מה שלאחריו, באמת איז ס'ווערט געברענגט אז דער שמיטה איז שמיטת הפחד, דער אייבערשטער האט באשאפן זעקס טויזנט יאר, קודם איז געווען חסד נאכדעם איז געווען גבורה יעצט איז גבורה יעצט איז פחד, יעצט איז דער סוף פון די זעקס טויזנט פון שמיטת הפחד וועגן דעם. גבורה איז א צמצום, איז דא אזויפיל הריגות מיט אלע אנדערע זאכן, נאכדעם ווען משיח העט קומען אדער נאכן זעקס טויזענט יאר גייט קומען שמיטת התפארת, דאס וועט שוין זיין די שיינקייט, נאכנישט די עכטע שיינקייט וואס איז נאך דא נצח הוד יסוד מלכות, אבער עס וועט זיין די אמת'דיגע שיינקייט. יעצט אין די חסידישע ספרים רעדן זיי נישט דערפון, ווייל לויט דעם קומט אויס אז ס'איז דא זיבן מאל טויזענט יאר, און דאס איז ביי יעדע יעדע מידה האט עס, חסד גבירה תפארת, ס'איז אין אמת איז עס נײַן און פֿערציק טויזענט יאר, און יעצט האלט מיר ערשט אינגאנצען ביי שמיטת הפחד, דאס איז סודות איבער סודות מ'טאר אפילו נישט דרש'ענען לפניו ולאחריו, כ'זאג נאר נאך וואס ס'שטייט אין קבלה ספרים, יעצט למשל אין די חסידישע ספרים זעה איך ס'אויך אסאך מאל אין תפארת שלמה אויף ספירה זאגט ער וקדשתם שנת החמישים שנה זאגט ער דהיינו שיש מ ט ימי ספירה עד חמישים יום, כן יש מ ט ימי שנות השמיטה ושנת החמישים יובל וכל זה רמז על מ ט אלף שנים, נײַן און פֿערציק טויזנט יאר, דהוה עלמא וואס די וועלט גייט שטיין ושנת אלף החמישים הוא היובל הגדול כמבואר בזוהר הקדוש בסוד נ אלף דרי, בקיצור, און נאכדעם שטייט בשנת היובל תשובו איש אל אחוזתו שהנשמות יחזרו אל מקורם, אזוי ווי ס'שטייט השיבנו אליך ונשובה, דאס וועט זיין דעמאלטס. ס'איז אסאך ספרים ברענגן צו דעם זוהר, און ס'איז דא אזא שיטה אין די קבלה ספרים, אבער זיי שרייבן בפירוש, דער בעל נישט ברענגט די אנדערע, אז דעמאלטס וועט שוין נישט זיין אזויפיל גבירה אזוי ווי יעצט, ס'איז דא אזויפיל גבירה מיט רציחה מיט אלעם, דעמאלטס וועט זיין די גאנצע ציל אז מ'זאל דינען דעם אייבערשטן נאך און נאך און נאך. יעצט זיי ברענגען אויך אז דעמאלטס וועט צוריקקומען אלע נשמות וואס זענען אוועקגעפאלן, ס'איז געווען נשמות פון די מלאכים וואס זענען אוועקגעפאלן אין סדום, עזא ועזאל. און זיי זאגן קלאר אז דעמאלטס וועט זיין א העכערע בחינה, ס'וועט נישט זיין קיין טומאה און קיין חיצונים, ס'וועט נאר זיין וועלן גיין העכער און טון דעם רצון השם, ווייל זיי זאגן ווייל ס'שטייט ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך, און מ'וועט דעמאלטס וועט מען מקריב זיין די קרבנות, און מען זאגט אויך קרבן התמיד שיכפר בעדנו, נו וואס וועט די תשובה דעמאלטס זיין אז מ'וועט נישט זינדיגן? תירוץ איז. אז מ'וועט גיין העכער איז דען די עבודה פון פריער און נישט מיט אזא דחילו ורחימו ווי די נייע עבודה אויף דעם וועט מען אלץ תשובה טון יעדן טאג. על כל פנים וויאזוי ס'זאל נישט זיין, דאס איז זאכן וואס מ'דארף נישט אפי' צופיל אריינטראכטן אין דעם, אבער די עיקר וואס איך וויל ארויסברענגען פון דעם איז, דער ביום ההיא רעדט מען לויטן זוהר און לויט די בעל מקובלים אין דעם טאג וואס מ'וועט שוין דורכגיין אלע זיבן יובל'ס און ס'וועט שוין זיין ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו, יעדער צוריקקומען פון דעם שורש פון וואו ער איז געקומען, דאס איז דער ביום ההיא. יעצט, אין די הגדה שטייט יכול איך וואלט געוואלט מיינען מראש חודש, מען זאל אנהייבן יציאת מצרים פון ראש חודש תלמוד לומר ביום ההיא. עטס ווייסט וואס דער סוד פון דעם ביום ההיא איז? זאגן די ספרים, דער סוד פון ביום ההיא איז, ערב פסח איז די זעלבע בחינה ווי דער ביום ההיא, דער טאג נאכן פופציג טויזענטסטן יאר, וואס דעמאלטס וועט זיין, די הייליגסטע צייט ושבתם איש אל אחוזתו, יעדער צוריקגיין צו זיין שורש, ערב פסח איז יונק פון יענעם ביום ההוא, וועגן דעם אין של"ה הקדוש שטייט אויכעט מען זאל זיך אנטוהן בגדי שבת ביי חצות, מען זאל שוין גיין ווי א מלך און ווי א מלכה ער מיט זיין פרוי, מען זעהט די של"ה הקדוש האט פארשטאנען, צום סדר פעלט אויס מען זאל צוקומען, מען זאל זיך פירן א גאנצן ערב יום טוב כמלך און כמלכה, ס'מוז זיין לאוו, פיס, הארמעני, ס'מוז זיין א שכוח, ווען נישט איז די גאנצע סדר גייט פייפן, און דעמאלטס איז מען ממשיך פון דעם ביום ההוא פון יענעם טאג. דאס איז וואס אונז זאג מיר ביום ההוא השם אחד ושמו אחד, דאס איז דער טאג אויף וואס אונז בענק מיר, און דאס איז דער ערב פסח, די הארה פון ערב פסח איז דער טאג. יעצט, יכול מראש חודש תלמוד לומר ביום ההוא, דעמאלטס הייבט זיך אן די הארה פונעם גאנצן יום טוב פסח. איז דאס איז אויך והגדת לבנך ביום ההוא, דעמאלטס איז די גרעסטע צייט צו רעדן מיט דיין קינד ווייל אלעס וועט אריינגיין אין אים, ס'איז דא אזא אור החסד וואס הייסט עתיקא קדישא וואס דעמאלטס באווייזט זיך דאס דעמאלטס טאג. יעצט, די טמאים, די זענען נישט נאר געווען טמא, זיי האבן געזאגט לא יכלו לעשות הפסח, זיי האבן נישט געקענט מאכן מיט אזא כוונה אזוי ווי מען וואלט געדארפט עס צו מאכן, איז ממילא האבן זיי געהאט מיט דעם א פראבלעם, האט זיי דער אייבערשטער געזאגט איך וועל ענק געבן פסח שני. יעצט עטס מערקן ס'שטייט והיו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא, וואס איז דער ביום ההוא? מ'רעדט דאך פון ערב פסח, זיי האבן יא געמאכט דעם קרבן פסח, אין העכערע בחינות האבן זיי יא געקענט מאכן, נאר אין העכערע בחינות יעדער איד וואס האט געוואלט, ער האט געפילט דעם טעם פון דעם ביום ההוא, האט געוואלט גיין העכער, און ס'האט אים לייד געטון אז ער האט נישט געהאט די ריכטיגע כוונות ביי די שחיטה, און פונעם קרבן פסח, זענען זיי געקומען צו משה רבינו ביום ההוא, ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא, ס'פעלט אונז דער ביום ההוא, דאס איז דער והיה ביום ההוא, און דאס איז דער והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, און דאס איז אויך וואס ס'שטייט אין כתבי אר"י אז ביום ההוא, דאס איז ביום ההוא השם אחד ושמו אחד. יעצט אז מען פארשטייט דאס גרויסקייט און דאס הייליגקייט וואס דא איז געווען און וואס די אידן האבן געוואלט צוקומען, ברענגט דער תפארת שלמה א מורא'דיגע זאך, ער ברענגט ער גייט ענטפערן א רמב ם, דער רמב ם ברענגט אין פרק ו' פון הלכות קרבן פסח, טמא מת שחל שביעי שלו להיות בי ד, וויאזוי איז דען א טמא מת ס'איז געפאלן י ד ניסן זיין זיבעטער טאג, פסק'נט דער רמב ם אף על פי שטבל והוזה עליו כאטשיג ער האט זיך געטובל'ט און מ'האט געשפריצט אין שוחטין עליו קען מען נישט שעכטן קיין קרבן פסח ווייל ער איז נאר נאך א טבול יום אלא נדחה לפסח שני שנאמר ויהי אנשים אשר היו ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. איז מפי השמועה למדו שיום זה שלהם היה בערב פסח, די ביום ההוא דרש'נט די גמרא אז ס'איז געווען ערב פסח. ראב"ד קריגט זיך מיטן רמב"ם און ער האלט אז שוחטין וזורקין על טבול יום ס'איז דא א בפירוש'ע הלכה, איז במילא וואס א חילוק פסח צו יעדער טבול יום? זאגט דער תפארת שלמה יעצט וועסטו פארשטיין א מורא'דיגן חילוק, הער א מורא'דיגן חילוק, ער זאגט אזוי. דער ביום ההוא האט זיי צוגעברענגט צו אזא מין הויעכע מדריגה אז זיי האבן געפילט זיי האבן נישט ממשיך געווען דעם ריכטיגן אור ווייל זיי זענען נישט געווען גענוג נאך אויסגעארבעט און זאגט ער אזוי, אין אמת איז סתם אזוי שוחטין וזורקין על טבול יום אבער נישט ביי פסח, פסח איז אזוי גרויס אז ס'איז אנדערש ווי אלע אנדערע קרבנות פון א גאנץ יאר, ס'איז א מורא'דיגע זאך, דאס איז דער ביום ההוא וואס מ'דארף וויסן, ס'קומט יעצט דער ביום ההוא דער הייליגער טאג, עס דארף מען זיך צוגרייטן מיט הכנה, אז דער טאג זאל פאר אונז עפעס ברענגען. ס'קומט דער סדר, ס'דא ניסן און תשרי, ס'א מחלוקת צו בניסן נברא העולם צו בתשרי. רב לעזער האלט אז בתשרי. די גמרא זאגט וויאזוי דאווען מיר אונז היינט, היום הרת עולם, און רב לעזער. רב שיע האלט אין ניסן. דער אמת איז רב לעזער און רב שיע קריגן זיך אסאך מאל, אבער זיי רעדן פון אנדערע עולמות, ס'איז מר אמר חדא מר אמר חדא, ביי וואסער איז אויך אזוי, רב לעזער זאגט אז ס'גייט ארויף ואד יעלה מן הארץ, ס'גייט ארויף אינעם וואסער, די וואלקענעס און ס'רעגנט. רב שיע זאגט די וואסער קומט ממים עליונים איז דאך לכאורה א גרויסע סתירה. דער אמת איז כ'האב ענק שוין געזאגט פון ווען די וועלט שטייט ביז היינט ווען ס'איז געווען איין מענטש אויף די וועלט אדם צו אדם מיט חוה ביז היינט איז דא אכט ביליאן מענטשן ס'איז אייביג דא גענוג וואסער איז דער סייקל פון וואסער איז ס'גייט ארויף און ס'קומט אראפ ס'גייט ארויף ס'קומט אראפ אבער דער אייבישטער איז דאך משגיח איינע פון די ניסים וואס די מדרש ברענגט דער אייבישטער איז משגיח ס'זאל אייביג זיין גענוג כ'האב אמאל געזען אין א ספר דער אייבישטער יעדן חצות ביינאכט גייט ער אריין אין גן עדן און לאזט אראפ צוויי טרערן פארוואס ער האט חרוב געמאכט די בית המקדש, האב איך געזען אין א ספר שטיין אז די צוויי טרערן זענען צו באלאנסן אלע וואסערן וואס ס'פעלט. ס'איז דא אסאך אנדערע וועגן וויאזוי דער אייבערשטער טוט עס. נאכדעם איז דא ספרים וואס זאגן אז רב לעזער און רב שיע קריגן זיך נישט, ווייל והא ראיה אין פרקי דרב לעזער זאגט ער פונקטליך אזוי ווי רב שיע זאגט אז דאס קומט ממים עליונים. די חילוק איז נאר אמאל איז דא ניסים נגלים און אמאל איז דא נאר ניסים נסתרים. ס'הייסט דער אייבערשטער באלאנסירט דאס. אז ס'זאל קיינמאל נישט פעלן קיין וואסער אויף די וועלט. יעצט, דריי פראצענט אינגאנצן פון די וועלט איז דא דרינקינג וואטער, דאס איבעריגע איז אלץ פארזאלצענע וואסער. היינט מאכט מען שוין פון זאלץ וואסער מאכט מען שוין אויכעט אביסל דרינקינג וואטער, אבער ס'קאסט זייער אסאך געלט. אבער למעשה די זעלבע איז דא אויכעט רב לעזער און רב שיע. רב לעזער האלט אז בתשרי נברא העולם און רב שיע האלט בניסן. יעצט איז דא אין דעם אין די קבלה ספרים אז דאס איז במחשבה און דאס איז במעשה, ס'איז דא זייער אסאך צו רעדן. און ס'ווערט געברענגט אין אלע הייליגע ספרים אין די קבלה ספרים און אין די חסידישע ספרים. וואס איז באמת דער חילוק צווישן ניסן און תשרי? האב איך אים געזאגט זייער פשוט, אין תשרי קלאפט מען אונז אויפן אייבערשטנ'ס טיר, כדלים וכרשים דפקנו על דלתיך, אונז בעט מען דיך רבון'שלום עפן די טיר, לאז אריין, הער אונז אויס, אונז לויפן נאך נאכן אייבערשטן, עס קומט אבער א צייט ווען ס'דרייט זיך איבער דאס רעדל, דער אייבערשטער לויפט גאר נאך נאך אונז, דער אייבערשטער קלאפט צו אונז, דער אייבערשטער גייט יעדן חצות ביינאכט אריין, אין גן עדן, און ער איז א מגיד שיעור, ער זאגט א ריזיגן שיעור פאר אלע צדיקים, יעדער פארשטייט עס לויט זיין בחינה, און פאר ער גייט אריין זאגן זיין שיעור לאזט ער צוויי טרערן אין ים הגדול אז ער האט חרוב געמאכט דעם בית המקדש וועגן דעם איז א ענין פון אפצורעכטן תיקון חצות, און ער וואקט אריין אין גן עדן. ס'ווערט געברענגט אז אין די צווייטע שעה אז די קינד זייגט פון די מאמע, ווערט געברענגט אז דעמאלטס זאגט דער אייבערשטער א שיעור פאר די אלע קינדערלעך וואס זיי שטארבן יונגערהייט, וואס זיי האבן נישט זוכה געווען, צו לערנען, אה, נישט זוכה געווען, וואס האבן ברוך השם נישט זוכה געווען מ'זאל זיי ארייננעמען אין חדר, דער מלמד זאל זיי נעבעך טאטשן ווי מ'טאר נישט, אבער עכ"פ, דער אייבערשטער נעמט אהיים די קינדערלעך און ער לערנט מיט זיי תורה, אזוי ווערט געברענגט אין זוהר. יעצט שטייט אין זוהר הקדוש אז די נאכט פון פופצנטן טאג אין ניסן גייט דער אייבערשטער אינגאנצען נישט אריין צו די צדיקים און ער זאגט זיי נישט קיין שיעור, ווייסט וואס ער טוט? ער גייט קוקן אין אלע אידישע שטובער ווי אזוי אידן פירן אפ א סדר, שטעל דיר פאר וואסערע א כבוד דאס איז, דער אייבערשטער לאט איבער די גאנצע זיין שיר וואס ער דארף זאגן, ער לאט איבער די גאנצע זאך, און ער גייט צו אידישע קינדער הערן וויאזוי זיי פירן אפ א סדר, שטעלטסעך פאר וויאזוי מען דארף אויפפירן א סדר, דער אייבערשטער האט אלעס איבערגעלאזט פנוי אני מכל עסקי, און ער גייט זען וויאזוי א איד פירט א סדר, דאס איז דער הייליגקייט פון דעם טאג. רבותי עס איז מורא'דיג הייליג, דער אייבערשטער קו לויפט אונז נאך, נישט אונז דארף מען קלאפן אויף זיין טיר, ער קומט צו אונז אריין, ממילא דארף מען וויסן מיט וואסארא דרך ארץ מען דארף זיצן ביים סדר, שטייט ויעבור מרדכי מרדכי האט עובר געווען און מען האט נישט גע. דעמאלטס יאהר האט מען נישט גע. געגעסן קיין מצה. מען האט געפאסט דריי טעג און דריי נעכט און מען האט געפאסט פופצן טאג אין ניסן, געגעסן נישט קיין מצה נישט קיין מרור, יעצט לכאורה אויף ווען איז געפאלן דער גורל? אויף פורים. ס' הייסט פין פסח ביז נעקסטן יאר פורים האט מען דאך געהאט אסאך צייט גוזר תענית צו זיין, וואס עפעס האט מען גוזר תענית געווען דעמאלטס אז מען זאל נישט מקיים זיין די מצוות פינעם סדר, פין עסן מצה, פין מרור, זאגט דער הייליגער תפארת שלמה א מורא'דיג ווארט, אסתר המלכה האט עס געטוהן מיט געוואלדיגע חכמה, חכמה נפלאה, וואס האט זי געטוהן אסתר המלכה האט געוויסט וואסערע יחודים ס' ווערט געמאכט ווען די אידן פירן דעם הייליגן סדר. האט זי געוויזן פארן אייבערשטן אזוי, קוק אהער, דו ווילסט אומברענגען גאנץ כלל ישראל, כ'על דיר נאר צונעמען איין סדר, דעטס אלל, איך דארף נישט אומברענגען כלל ישראל, איך וויל דיר געבן א טעיסט וויאזוי דאס'ט אויסזען אז ס'עט נישט זיין איין סדר. נו וויאזוי איז דאס אויסגעזען? בלילה ההיא נדדה שנת המלך. דער אייבערשטער האט נישט געקענט כביכול שלאפן, ווייל איבעראל וואו ס'שטייט המלך אין די מגילה מיינט מען דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער האט נישט געקענט שלאפן, הי, וואו זענען די אלע גרויסע יחודים מיט די אורות וואס זיי קומען אריין אין די עולמות עליונים, פון די געוואלדיגע מצה, די מצות מצה, און פון דעם מרור, און פון די ד' כוסות? האט דער אייבערשטער געזאגט, אויב אזוי מוז איך מוחל זיין פאר די אידן, ווייל איך מוז דאך האבן די אלע יחודים, ווער וועט עס מאכן? פאר האט זי גוזר תענית געווען אז מ'זאל. דעם פופצענטן טאג צייט פון ניסן זאל מען פאסטן, און ממילא העט מען נישט קענען מקיים זיין די מצוות התלויות בליל הסדר. דאס איז געוואלדיגע יחודים מיט געוואלדיגע אורות, און דער אייבערשטער כביכול קוקט ארויס אויף דעם און ער ברויך עס האבן אז ס'זאל אויפלייכטן אלע עולמות עליונים יעצט. דער הייליגער תפארת שלמה זאגט, החג הזה, דער יום טוב פסח, נקרא פסח, הייסט פסח, מלשון דילוג ופסיחה, דער לשון פון איבערהיפן, שהקדוש ברוך הוא מעבר על מדותיו, הערט ווערטער, דער אייבערשטער איז מעבר אויף זיינע מידות, ואינו מסתכל על כובד הפשעים ומעללים רעים של בני ישראל, און ער קוקט נישט אויף די שווערע פשעים און אויף די שווערע זינד פון אידישע קינדער, ומעביר עיניו מראות ברע, ער טוט אוועקנעמען זיינע אויגן פון צו זען שלעכטס, פארוואס טוט ער דאס? כדי לקבל מעשיהם ברצון. ער זאל מקבל זיין אידישע קינדער'ס מעשים ברצון, ולעורר רחמים וחסדים און ער זאל מעורר זיין דעם רחמים און חסדים. ס'איז אן אנדערע מין זמן יעצט, נישט אז אונז דארף מיר נאכלויפן כביכול דעם אייבערשטן און קלאפן אויף זיין טיר, ער קומט צו אונז און ער איז אונז מוחל. ניסן אשר ישועות בו מקיפות מיינט דער אייבערשטער געבט אונז ארויס ישועות אויף בארג. פארוואס? ווייל כביכול דער הייליגער באשעפער קוקט ארויס אויף אונזער עבודה, און ער פריידט זיך מיט די עבודה, און ער טוט זיך אויף פאר די מלאכים, אזוי ווי ס'שטייט אין זוהר הקדוש, ער רופט צאם די גאנצע פמליא של מעלה און ער זאגט זיי, קוקט זאלט איר זען ווי מיינע קינדער פירן אפ א סדר און זיי דאנקען מיר פאר די ניסים וואס כ'האב געטון? יעצט דער זוהר הקדוש פרעגט לכאורה וואס דארף מען דאנקען דעם אייבערשטן און וואס דארף מען עס איבער'חזר'ן, יעדער ווייסט דאך עס, דער אייבערשטער ווייסט עס, די מלאכים ווייסן עס און אונז ווייס מיר עס, זאגט דער זוהר הקדוש דיק בגין דאינון מילין סלקין, די ווערטער גייען ארויף אויבן אין הימל און ס'מאכט א השפעה אז ס'זאל אראפקומען נייע ניסים ונפלאות מיט א נייע ליבשאפט צווישן דעם אייבערשטן און צווישן די אידן, אזוי זאגט דער זוהר הקדוש. ס'איז נישט געמאכט פארן אייבערשטנס וועגן, אז דער אייבערשטער זאל עס וויסן ווייל ער ווייסט עס, ס'איז נישט געמאכט פאר די מלאכים, ס'איז געמאכט פאר אונז, ווי מער מען לויבט מיר דעם אייבערשטן, עפנט עס אויף נייע צינורות פון השפעה, און ס'עפנט אויף כמו שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, ס'וועקט אויף די זעלבע ליבשאפט ווי משה רבינו לעבט נאך יעצט און ער שטייט פאר פרעה'ן און ער זאגט שלח את עמי ויעבדוני, ס'קומט נאכאמאל אראפ די זעלבע שלח את עמי ויעבדוני, מ'זאל ארויסנעמען די אידישע נשמות פון די קליפות און זיי זאלן דינען דעם אייבערשטן מיט אהבה און מיט רחמים און מיט חסדים. יעצט די משנה זאגט, אלו עוברים בפסח כותח הבבלי, שכר המדי, זיתום המצרי, חומץ האדומי, ווערט געברענגט אין די ספרים אז מיט דעם וואס מ'פירט אפ דעם סדר ווי עס דארף צו זיין איז עוברים בפסח קען מען מעביר זיין די אלע ד' גליות, דארטן רעכנט זיך אויס די משנה ד' ד' גליות, די אלע ד' גליות קען מען מיט דעם הייליגן טאג, מיט די נאכט פסח קען מען מעביר זיין די אלע זאכן. די גמרא ברענגט אויכעט אין מסכת פסחים דף פ ו, ברענגט די גמרא, כזיתא דפסחא מקרא הלל פקע איגרא. איר ווייסט וואס דאס הייסט? ווען מען האט געזאגט, מען האט געגעסן דעם כזית פון קרבן פסח, און מען האט געזאגט דעם הלל, האט עס געמאכט אזא מין עקספלאוזשען אז דער דאך איז אראפגעפלויגן פונעם בילדינג. יעצט ווערט געברענגט אין די ספרים, וואס מיינט דאס אז מיט דעם וואס מען עסט די מצות, היינט איז דאך נישט דא קיין קרבן פסח, עסט מען די מצות און מען זאגט דעם הלל, איז אלע עולמות עליונים, אלע רקיעים עפענען זיך אויף און מען קומט צו צו די אמת'ע הכרה אז דער אייבערשטער איז הוא ואין בלתו און אז אונז זעמיר זיינע קינדער, ראש השנה זעמיר אונז זיינע עבדים, אם כבנים אם כעבדים, ראש השנה האבן מיר מורא, מען ציטער מיר, יעצט איז די ליבשאפט אזוי גרויס אז אונז רופט מען זיך בנים. און דאס געשעט אלעס ביינאכט פונעם סדר. יעצט ווערט געברענגט אין די ספרים. אז די סופי תיבות פון ארץ מצרים דאס איז א צדיק מיט א מ' דאס איז בגימטריא קל, קוף למד, הונדערט און דרײַסיק. ס'איז דא אדם הראשון נאכדעם ער האט זיך פורש געווען פון זיין פרוי ווען דער אייבערשטער האט אים ארויסגעווארפן פון גן עדן איז ער געזעסן הונדערט און דרײַסיק יאר אין גלות, ער האט זיך אריינגעזעצט אין א וואסער און דעמאלטס איז פון אים געבוירן געווארן שדים און לילין און רוחות, דאס האט דער דור פון מצרים געמוזט מתקן זיין. יעצט יוכבד. ער איז געבוירן ביי הונדערט און דרײַסיק יאר, ווייל דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן די גאולה, און נאכדעם ביי המן'ען שטייט וקלקלת את מחשבתו, דאס איז די ק"ל שנה, ער האט געוואלט מעורר זיין די ק"ל שנה, יעצט. אונז געפין מיר אויכעט אז די אידן האבן באקומען פון אייבערשטן מן, די אייבערשטער האט זיי געגעבן מן ווייל ער האט זיי ליב געהאט, ער האט זיי געגעבן אזא מין מן וואס דאס איז לחם אבירים אכל איש, זיי האבן געגעסן די זעלבע וואס די מלאכים עסן, וועגן דעם האבן זיי געקענט משיג זיין. נעשה ונשמע, ווייל זיי האבן געגעסן די זעלבע ברויט ווי די מלאכים עסן, ס'איז נישט ברויט, ס'איז די זעלבע הייליגקייט, איז במילא האבן זיי געקענט משיג זיין די זעלבע ווי די מלאכים. די אידן די אידך גיסא זענען געשטאנען און זיי האבן געזינדיגט, און זיי האבן געזאגט ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, ווייל די הייליגקייט פון דעם ברויט איז געווען אז מ'האט נישט געדארפט אפילו ארויסגיין, ס'האט נישט געדארפט ווערן אפגעטיילט די רע פונעם טוב, אז פונעם גוטן חלק פונעם עסן איז געווארן בלוט און ס'איז געווען דער גוף, און פונעם שלעכטן חלק איז ארויסגעגאנגען אין בית הכסא, ס'איז געווען. ס'איז געווען א מכניס ואינו מוציא, איז ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. ס'איז די זעלבע וואס המן, קלקלת צוויי מאל ק"ל. ס'איז די זעלבע וואס המן האט געוואלט ממשיך זיין וקלקלת את מחשבתו, און דאס אלעס איז פון די ק"ל שנה פון אדם הראשון וואס מ'האט געדארפט מתקן זיין. יעצט, ס'שטייט אז ווען מ'האט מחנך געווען דעם משכן, ומסל המצות אשר לפני השם, מסל איז בגימטריא ק"ל, פון די מצות איז מען מתקן די ק"ל שנה. יעצט ווען יעקב אבינו איז געקומען אויף מצרים מתקן צו זיין ערות הארץ, פרעגט אים פרעה, זאג מיר, כמה ימי שני חייך? זאגט ער, הונדערט און דרייסיג יאר. דער יעקב אבינו האט אנגעהויבן מתקן צו זיין דעם תיקון, און אזוי זענען די אידן געבליבן אין מצרים ביז זיי האבן מתקן געווען דעם תיקון, איז אזוי זעמיר אונז מתקן דעם תיקון מיט די מצה. די הייליגע מצה וואס מען עסט, די מצה איז שטייט בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך, דער בעל הגדה וויל אונז דא זאגן א מורא'דיגע זאך, א מענטש זאל וויסן, בשעת ווען ער האט סיי מצה און סיי מרור, ס'גייט אים גוט און ס'גייט אים נישט גוט, ער האט זיינע פגעי הבלי עולם הזה פון יעדן טאג, דער בעל דבר רוקט זיך אים אריין, ער דארף גיין צו די ארבעט, ער קומט אהיים, ער האט אין די ארבעט דארט איז דא הסתכלות אסורות מיט די אלע זאכן, זאל ער זיך אויסלערנען איין זאך, די איינציגע וועג ווען מען קען מתקן זיין די אלע פגמים וואס מען האט געטון און מען קען אנקומען צום אייבערשטן איז נאר בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך, ביידע זאכן דארפן זיין, ס'דארף זיין מצה, מצה איז מרומז די יצר טוב, און מרור איז בגימטריא מוות, דאס איז דער יצר הרע, עס שטייט אין חומש, ראה אנכי נותן לפניכם היום, את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע ובחרת בחיים, ווייסטו ווען? ווען דו האסט אלע אינאיינעם. טאמער האסטו נישט אלע אינאיינעם, דעמאלטס איז די גאנצע עבודה גארנישט ווערד, ווייל עס איז נישט דא קיין כנגד, איז א סימן ס'איז נישט לרצון פארן הייליגן באשעפער. סאו מ'דארף נישט פאלן פון די מדריגה אז מ. זיך אויפגעפירט נישט ווי עס דארף צו זיין וכדומה, ס'שטייט יכול מראש חודש אז מען דארף מאכן הכנה פון ראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא, יכול מבעוד יום, תלמוד לומר בעבור זה, לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך, עטס ווייסט וואס דאס הייסט? דאס איז א מורא'דיג ווארט, ווען א מענטש איז דורך געגאנגען דעם גאנצן חודש ניסן ביז יעצט און ער האט זיך נישט צוגעגרייט גארנישט, און ער האלט שוין ביום ההוא אינמיטן ערב יום טוב, און ער האט זיך נאך אלץ נישט צוגעגרייט, זאגט ער דער בעל הגדה, נישט געזארגט, ס'יעצט דא מצה ומרור מונחים לפניך ביסט ביים סדר, מאך יעצט די הכנה, גיב דיך א דריי אויס צום הייליגן באשעפער עסטו זען ס'עט זיך דיר עפענען אלע אורות און אלע עולמות. יעצט ווערט געברענגט אין די ספרים אז ס'שטייט אין די גמרא אז אכילת פסח איז דווקא על השובע, זאגן די ספרים אז דאס מיינט, אז דער פסח איז משפיע אז ס'זאל זיין פרנסה און ס'זאל זיין השפעות טובות א גאנץ יאר. די פסח אליינס האט מען געגעסן און נאר געווען א כזית. דאס וואס ס'שטייט אין פסוק אז נח האט געשיקט די יונה, אז די יונה זאל, מען זאל טשעקן וויפיל וואסער ס'איז נאך דא אויף דער ערד, איז ער צוריקגעקומען מיט א עלה זית אין זיין מויל. זאגט די גמרא אז דער יונה האט געזאגט, ס'זאל זיין ביטער מיין עסן, און ס'זאל זיין איבערגעגעבן אין די האנט פונעם אייבערשטן, און נישט אז א מענטש זאל מיר מוזן געבן צו עסן. יעצט דאס איז די פשט דורך די מצוה פון קרבן פסח, וואס דאס איז נאר א כזית, די כזית איז משפיע אויף א גאנץ יאר אז מען זאל אנקומען דירעקט צום אייבערשטן. דאס איז דער רמז פון עלה זית טרף בפיה, אז מען זאל אנקומען צום אייבערשטן, נישט צו קיין בשר ודם. וועגן דעם היינט איז דאך שוין נישט דא קיין קרבן פסח, אבער מען עסט דאך דעם אפיקומן. אזוי ווי דעם קרבן פסח, מען עסט עס על השובע און מען עסט א כזית, איז מיט דעם עסן אז מען עסט עס מיט די ריכטיגע כוונה, קען מען פועל'ן ביים אייבערשטן אז די השפעה זאל קומען דירעקט פונעם אייבערשטן, און מען זאל נישט דארפן אנקומען צו א פרעמדן מענטש, און אויכעט מען דארף דעמאלטס מתפלל זיין אויף כלל ישראל אז זאלן אויפגעלאכטן ווערן מיט פרנסה, ווייל אין פסוק שטייט ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו. זאגן די ספרים אז וועגן דעם האט מען געמאכט א קרבן פסח, מען זאל זיך מוזן צאמציילן, כדי ס'זאל זיין אהבה ואחווה שלום ורעות צווישן כלל ישראל, און איינער זאל מתפלל זיין אויפן צווייטן ער זאל האבן פרנסה מיט אלעס גוטס וואס ער דארף צו האבן. און דער עיקר איז מען דארף אינזין האבן דער אייבערשטער זאל אויכעט אויסגעלייזט ווערן, דער אייבערשטער זיצט אינאיינעם אין גלות מיט אונז, ס'זאל שוין קומען די צייט וואס דער אייבערשטער זאל אונז אויך שוין אויסלייזן פון דעם גרויסן גלות, און דער אייבערשטער זאל. אויכעט אויסגעלייזט ווערן פון דעם גרויסן גלות, און ס'זאל שוין קומען די ריכטיגע צייט ווען ס'וועט זיין ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ, און מ'וועט קענען זיצן און עוסק זיין אין דביקות השם און אין משיג זיין גדלות השם אן דעם גרויסן עול הגלות. ס'שטייט ביים צווייטן כוס, מוזגין כוס שני, וכאן הבן שואל, ווערט געברענגט, אין די סגולה ספרים אז דעמאלטס איז די צייט מען זאל בעטן דעם אייבערשטן ווען איינער האט נאך נישט קיין קינדער ער זאל געהאלפן ווערן מיט קינדער. יעצט די ספרים הקדושים זאגן אז ס'ליגט דא א גרויסער סוד, ווייל ביי קיין שום אנדערע מצוות, ביי תקיעת שופר, ביי נעמען דעם לולב, שטייט נישט קיין הבן שואל מה נשתנה. און זאגן די ספרים מורא'דיגע סודות אז דא קען יעדער איד בעטן ביים אייבערשטן, וכאן הבן, אונז זעמיר דאך אלע קינדער פונעם אייבערשטן, קענען מיר פרעגן דעם אייבערשטן, מה נשתנה הלילה הזה, פארוואס גייט מיר נישט אזוי גוט, פארוואס האב איך מרור, פארוואס האב איך די אלע זאכן, פארוואס גייט נישט די פרנסה, פארוואס גייט נישט שידוכים, פארוואס האט איינער נישט קיין נחת פון די קינדער, דאס זענען די קשיות וואס מען פרעגט דעם אייבערשטן, און דא א טאמער. מען איז מתפלל און מען לאזט א טרער, זענען אלע תרעין פתיחין, אלע טויערן זענען אפען, און מען קען ממשיך זיין פון די העכסטע עולמות אלע השפעות ביז צו די נידריגסטע עולמות, דער בן דער שם בית נון דאס איז די עולם העשיה, דאס איז אונזער עולם, און מען קען ממשיך זיין פונעם עולם האצילות ביז אראפ. יעצט ווערט גברענגט אין ספר כתר שם טוב, ווערט דארט געברענגט וואס ער האט געהערט זאכן פונעם הייליגן בעל שם הקדוש, ברענגט ער דארטן פונעם רמבן אז דער רמבן האט געזאגט, וויאזוי ווייסט א מענטש צו דער אייבערשטער נעמט אן זיין סדר, וויאזוי ווייסט ער אז ער נעמט אן זיין לערנען, וויאזוי ווייסט ער ער האט אנגענומען זיין דאווענען, זאגט ער, אויב נאכן דאווענען ווערט ער פול מיט יראה און אהבת השם, איז א סימן, אז דער אייבערשטער האט עס אנגענומען, טאמער געבט ער אז ס'איז ער האט אפגעלערנט און ער גייט ווייטער, דעמאלטס איז עס גארנישט. דער הייליגער רמבן זאגט עס אויכעט פאר זיין זון אינעם בריוו וכאשר תקום מן הספר זאלסטו זעהן וואס דו האסט געלערנט, און זעהט אויס אז דאס מיינט מען נישט סתם זאלסט מאכן אן אנאליסיס וואס דו האסט געלערנט די סוגיא, נאר דו געסט דיך א שטעל אויף פונעם ספר זעהסטו וואס די תורה האט דיך געלערנט. וויפיל אהבה און יראת השם דו ביסט צוגעקומען צו. יעצט ס'ווערט אויך געברענגט, אין די הגדה זאגט מען מצה זו שאנו אוכלים על שום מה על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. יעצט, דער אמת איז, אלע פרעגן דאך די קשיא, די מצה האט דאך דער אייבערשטער געזאגט בערב תאכלו מצות, ס'האט גארנישט צו טון מיט על שום. על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו. איז דא איז דא א מורא'דיגע זאך, ס'ווערט געברענגט פון אר"י הקדוש אויפן פסוק. רגלך לא בצקה זה ארבעים שנה, זאגט רגלך דאס איז מרומז אויף שמירת הברית, אלע זענען געווען אפגעהיטן און זיי האבן קיינמאל נישט פוגם געווען, אזוי שטייט אין פרקי דרבי אליעזר אויכעט אז דער גאנצער דור המדבר האט קיינמאל נישט געזען קיין קרי, און דאס מיינט רגלך לא בצקה. יעצט, דער בעל הגדה לאזט מיך הערן אז דו ווילסט באמת זאלסט פילן א טעם אינעם סדר און אין דעם מצה און אז ס'זאל דיר ברענגען נאכדעם אהבה און יראת השם, דארפסטו שטארק תשובה טון אויף דעם ענין פון שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, זענען געווען שומרי הברית, און דאס איז די סגולה פון מצה, וואס די מצה גייט דיר יעצט העלפן אז דו זאלסט האבן א שמירה עילאה אויף א גאנץ יאר, כימי צאתך מארץ מצרים, אזוי ווי דעמאלטס איז געשטאנען כי גורשו ממצרים, מען האט ארויסגענומען אלע ניצוצין הקדושים. די זעלבע יעצט מיט עסן א מצה מיט די ריכטיגע הכנה, העט מען די אלע ניצוצין הקדושים ארויס נעמען, און אזוי ווי ס'שטייט אין זוהר הקדוש אז מצה איז מיכלא דהימנותא, ס'איז אמונה, ס'שטייט ווער ס'איז פוגם בפגם הברית דער איז פוגם אין אמונה, ואמונתך בלילות, אמונה תלוי אין טהרת הלילות, טאמער עסטו אבער עסן מצה ווי עס דארף צו זיין, וועט עס דיך צוריק ברענגען צו די אמונה, ס'עט מתקן זיין די אלע פגמים, און אויכעט מאלטן מצה איז מיכלא דאסוותא, עס איז א רפואה, דער רמב"ם זאגט אז נײַן הונדערט און נײַן און נײַנציק מענטשן שטארבן פון רוב תשמיש, דאס איז פגם הברית, איז די מצה עט דיך אויסהיילן אויף די אלע פגמים. און אז ס'וועט אויסגעהיילט ווערן די פגמים, עסטו במילא קענען צוקומען צו אהבת השם און צו יראת השם. און דו'סט צוקומען צו א בחינה פון בערב תאכלו מצות, ערב איז לשון עריבה, זיסקייט, והערב נא השם אלוקינו בפינו, אז די מצה עט זיין זיס, ס'טוט ברענגען ישועות, רפואות, און אמונה, און אלע גוטע זאכן. יעצט, צו דעם אלעמען דארף מען וויסן אז מען דארף מאכן אין שטוב זייער א שיינע פרייליכע עטמאספעיר, מען דארף מען דארף יורד זיין לסוף דעתו של תינוק וואס ער וויל, און נישט מען זאל אנהייבן הו רו מאמע נו שטיל רואיג רואיג, דויערט צייט מענטשן ביז זיי גרייטן זיך צו, און אמאל קען מען יא כאפן דעם חצות אמאל נישט כאפן דעם חצות, מען איז מדקדק דעם ערשטן טאג יא צו כאפן חצות דעם צווייטן טאג נישט, אבער דאונט מעיק ען אישו אוט אוו איט, וויאזוי ס'האט געלונגען האט עס געלונגען. די עיקר איז די קינדער. אויף והגדת לבנך צו ציען דיין זון זאגן דברי תורה און חסידות און שיינע ווערטער און זיך אראפלאזן צום קינד, ס'איז געווען דער פריעריגער סקווערער רבי רבי יעקב יוסף, איז ס'האט מיר דערציילט א איד וואס ער האט ער איז געווען דעמאלטס א יונגע, ער איז געווען אין ראמעניע און אין יאס איז געווען רבי יעקב יוסף איז געווען דארטן דער דיין צו א רב וואטעווער ער איז געווען. ציילט ער א מעשה אז רוב יוגנט איז אוועק געפאלן לתרבות רעות, דער איינציגע ווער ס'האט געהאט א וואוילע שטוב איז געווען ר' יעקב יוסף, זיינע קינדער זענען געווען אויסגעצייכנט, די מיידלעך זענען נישט פארכאפט געווארן מיט די יונגלעך דארט מיט אלעם, האט מען דעמאלטס געפרעגט דעם ר' יעקב יוסף וויאזוי איז דאס אז דו האסט אזאלעכע וואוילע קינדער זענען נישט פארכאפט געווארן דעמאלטס איז דאך געווען ממש אומגליקן וואס איז פארגעגאנגען, בקיצור האט ער געזאגט ווייל שבת נאכמיטאג. ווען ס'קומט צייט אז אדער מענטשן לייגן זיך שלאפן, אדער אין די זעלבע צייט איז דא מענטשן וואס זיי זיצן און זיי לערנען, זאגט ער, איך פלעג מיך אראפזעצן אויף די פלאר, שטעלט זיך פאר דער גרויסער סקווערער רבי האט זיך אראפגעזעצט אויף די פלאר, און ער האט געהאלטן זיינע קינדער קאמפעני, און ער האט מיט זיי גערעדט לויט זייער מדריגה, און ער האט זיך מיט זיי געשפילט, ער איז נישט געווען דער גרויסער מענטש וואס ער איז געווען פארגלייזט מיט די אויגן, ניין ניין ער האט זיך אראפגעזעצט שפילן אויף די פלאר. און דאס איז וואס עטס מוזטס אנהייבן צו פארשטיין, יו העוו טו קעיטער פאר יור טשיילדס נידס ענד פאר היז אנדערסטענדינגס, דעמאלטס וועט אונז דער אייבערשטער העלפן אז מען מער אויפטוהן און ארויסבאקומען פון דעם סדר וואס מען דארף ארויסבאקומען. כ'האב געוואלט אויכעט נאר צולייגן נאך א קלייניקייט וועגן די הלכה חלק, ס'דא דא איינער וואס ער האט געמאכט א ביכל וועגן אלע מעדיקעישאנס, אנגעהויבן האט עס בלומענקראנץ שפעטער האט עס אנגעהויבן די התאחדות, כ'האב געוואלט זאגן ס'איז די גרעסטע וועיסט אוו טיים ענד מאני צו טוהן אזא זאך, יעדער איד זאל וויסן אז דו נעמסט מעדיקעישן גיי נישט זוכן מעדיקעישן פון אן אנדערע קאמפעני ווייל יעדע קאמפעני האט אנדערע פילערס, די מעדעסן וואס דו נעמסט אינגאנצן דא אפאר מיליגראם פון די מעדעסן, ס'איבעריג איז פילערס און די אלע פילערס איז יעדע קאמפעני מאכט עס אנדערש און ס'קען זיין. אז דיין באדי העט נישט ליב האבן דעי מין פילער און שפילסט דיך ארום מיט דיין לעבן יעצט חמץ גמור איז במילא נישט דא ס'איז אפשר נוקשה ס'איז על ידי תערובות ס'איז א חולה ס'איז שלא כדרך אכילה ס'איז שלא כדרך הנאה דו פילסט גארנישט ווען דו עסט עס דו פילסט א מעדעסין סאו אל תצדק הרבה ואל תרשיע הרבה יו שוּד קעיטער פאר יור אוין נידס וויפיל דיין באדי דארף האבן ווער מיר נישט פרום און אויכעט די מענטשן וואס האבן געוויסע קראנקייטן למשל דייעבידיס צו כדומה. זאלן זיי נעמען דעם קלענסטן שיעור, די קלענסטע שיעור איז צוויי הונדערט און אכציק גראם, דאס איז אזוי ווי כמעט ווי צוויי און א האלב ברויפן גלעזלעך, און פון דעם דארפסטו נאר טרינקען א רוב, און טאמער האסטו אסאך דייעבידיס זאלסטו דאס אויך נישט טרינקען, זאלסט נישט ווערן פרומער פסח וויפיל א גאנץ יאר, ווייל נאכדעם גייסטו ליידן און דיין משפחה גייט ליידן, וועסט כאפן א סטראוק אדער א הארץ אטאק און וועסט בלייבן קריפלט פאר לייף. יעצט אויף אלע וויכטיגע זאכן פון כשרות. האט מען זייער ווייניג מדקדק געווען, מען האלט אין איין כאפן טרייפות אין די אלע אין ארץ ישראל יעצט אין אשדוד אין אידישע שטעט מען פארקויפט עמטליך טרייף פינקל איז נאר געווען איינער פון טויזענט אין אנטווערפן איז דא איינער וואס ער פארקויפט מיט א הכשר וואס פון א רב וואס איז זיבן יאר שוין אויפן עולם האמת סאיז ממש א דזשאוק וואס גייט פאר איז אויף די וויכטיגע זאכן כשר פלייש צו כדומה איז עס א דזשאוק מען לאכט זיך אויס. נאר סקומט דא די מעדעצינען וואס מדארף האבן פאר געזונט הייבט זיך אן א מעשה יא צו ניין גייען זיי דרוקן גרויסע דיקע ביכער די סאכדעס זיי האבן נישט קיין טראפ כשר פלייש זיי האבן נישט קיין כשר'ן פראדוקט זיי האבן גארנישט אלעס איז דו געב דעם טשעק און דו ביסט אקעי און שטעל דיר פאר ער האט א פראבלעם מיט יענעמס מעדיקעישן יעצט אנדערע זאכן וואס דאס איז נישט זאכן וואס מדארף האבן ס'איז א וואס די לעבן פון די מענטש ווענדט זיך אויף דעם למשל הארץ פילן. אנדערע פילן, דייעביטיס פילן, די זאכן, נאר זאכן וואס איז אזוי ווי ווייטעמינס, צו שמירעכצער וואס מען שמירט זיך, פרויען שמירן זיך קאלאון מיט אנדערע זאכן, די זאכן דארף מען מאכן זיכער אז ס'איז כשר לפסח, אבער זאכן וואס איז דברים שנפשו של אדם תלוי בו, מען זאל אפילו נישט קוקן אויף קיין שום מעדיקעישאן, די איינציגע זאך וואס מען דארף יא קוקן און דאס איז זייער וויכטיג אז מען זאל קוקן איז, אז מען זאל נעמען לכבוד פסח אזאלעכע פילן וואס מען האט נישט גענוצט א גאנץ יאר פאר חמץ, ווייל אז דו געסט א גיס ארויס אויף די הענט און דו האסט ברעקלעך, און נאכדעם לייגסט עס צוריק ווייל דו נוצט דאך נאר איינס פונעם באנטש, און נאכדעם בלייבט עס אנשטעקיג מיט חמץ, איז דאס דארף מען אבאכט געבן, מען זאל קויפן נייע לכבוד יום טוב, אדער ס'איז דא אזאלעכע וואס ס'קומט יעדעס גערעפט אין אן עקסטערע פעיפער, צו א עקסטערע זילבער פאויל, דעס איז אקעי. און נאכדעם וויל איך זאגן נאך א זאך, כ'האב געזאגט פארן עולם די וואס זיי כשר'ן דעם געז רענטש אז זיי האבן העכערן געז רענטש האבן זיי אזא אזא פען וואס ס'ציהט אריין די היץ א גאנץ יאר און אויף פסח נוצן זיי דעם געז רענטש ווייל זיי האבן עס גע'כשר'ט, זיי דארפן וויסן אז דעס מוז זיין צוגעדעקט מיט צוויי מאל זילבער פעיפער ס'זאל נישט זיין בולע פולט. ווייל די הבל איז מחבר. ס'איז דא א חומרא פון פאפא רב וואס ער האלט אז אפי' איינער וואוינט אין די פראדזשעקטס טאר ער נישט נוצן קיין הייס וואסער, ווייל אין די צייט וואס א גוי נוצט הייס וואסער און דו נוצט אויך הייס וואסער ווערט א חיבור פון די הבל. אזוי האלט פאפא רב, איך מיין אנדערע האבן נישט אזוי געהאלטן, א איד האט מיר געזאגט ער האט געפרעגט דעם צעהלימער רב ווען ס'איז ארויסגעקומען די חומרא האט צעהלימער רב געזאגט איך ווייס בכלל נישט וואס ער וויל, אבער למעשה ס'איז דא חומרות אין פסח. אבער וואס איך וויל ארויסברענגען איז, דא איז זיכער די הבל איז מחבר פון דעם פסח'דיגן געזרענטש צו די חמצ'דיגן פען צו די הוט די וואס ס'ציהט ארויס די הבל און די גאנצע טאפ ווערט אסור. יעצט האב אויך געוואלט זאגן ס'דא אסאך מענטשן זיי נוצן א חמצ'דיגן געזרענטש און די אויוון נוצן זיי אויכעט זיי כשר'ן עס צו זיי גליען עס און זיי לייגן אריין אן עקסטערן באקס אויכעט דאס איז זייער פיין נאר די שאלה איז יעצט וואס טוסטו אין געזרענטש איז אריינגעבויעט א טשימני, א קוימען, וואס ס'טראגט ארויס די הבל. יענץ קענסטו נישט כשר'ן ווייל דו קענסט נישט צוקומען דערצו, דו קענסט עס נישט גליען. יעצט, צו צושטאפן עס אינעווענדיג אינעם געזרענטש, כדי ס'זאל נישט זיין קיין הבל המחבר, למשל דו וועסט עס מאכן מיט זילבער פעיפער, דאס טארסטו נישט טון ווייל דאס איז א סכנה, דו קענסט דערשטיקט ווערן אינעם הויז, דאס האט א סיסטעם וויאזוי ס'נעמט עס ארויס. סאו די אלע זאכן דארפן זיין זייער. פארזיכטיג, און דאס איז הלכה. דאס צו דו זאלסט נעמען די מעדעצין צו יענע ווייל דאס האט קטניות מיט מעשיות, דאס איז אלעס א וועיסט אוו טיים און ס'מאכט נאר די מענטשן נערוועז. און איך וויל אויך זאגן פאר די מענטשן וואס זיי ווערן פרום פסח, זיי קלערן אה ס'איז נאר אכט טאג, ס'איז גארנישט, ס'וועט אדורכגיין, כ'וויל נישט נעמען די מעדיקעישן, איך ווייס נישט צו ס'איז אפגעהיטן. אזאלכע מענטשן זענען קראנק געווארן פאר א לייף טיים און זענען געווען א בורדען פאר דעמסעלווס און פאר די פעמילי. און זיי האבן נישט געקענט מקיים זיין געהעריג תורה און מצוות, סאו דער איז ריעלי נאו ריזען פאר איט. און ממילא דארף מען וויסן אז ביז יעצט האט דער אייבישטער געוואלט אז זאלסט מקיים זיין תורה און מצוות ווען דו ביסט געווען יונג אן א מעדיקעישן, און יעצט וויל ער אז זאלסט עס מקיים זיין מיט מעדיקעישן. און אויב דער אייבישטער וויל עס אזוי. איז דארפסט עס טון אזוי, ווייל סוף כל סוף האמיר אונז א תורה שלימה אז א חולה האט אנדערע דינים, און טאמער טוט ער נישט וואס ער דארף צו טון דער חולה, איז ער א רוצח. סאו מיט דעם ענדיג איך די דרשה וועגן וויאזוי מען דארף זיך אויפפירן אינדערהיים, ווייזן ליבשאפט, אהבה ואחווה, שלום ורעות, פאר די פרוי, פאר די קינדער, און דער יום טוב זאל זיין געלונגען, און מען זאל ארויסבאקומען פונעם יום טוב וואס מען דארף ארויסבאקומען, דער אייבערשטער זאל שוין העלפן כימי צאתך ממצרים אראנו נפלאות, זאל מען שוין אויסגעלייזט ווערן, גואל צדק במהרה בימינו אמן.